א גוטן ערב שבת קודש פרשת עקב, די וואך גייט זיין דער שיעור אביסל אנדערש ווי אלע וואכן, ס'איז אביסל קוועסטשענס ענד ענסערס, ווייל דער עולם האט באמת בעצם די גוטע קשיות, ווי מ'זעט. יעצט הערטס אויס וואס דער עולם פרעגט, און נאכדעם וועט עטס הערן די ענטפער. איך וויל זאגן א זאך, עטס וועט הערן שפעטער אז בודנהיימער האט געזעהן אז ס'לוינט זיך אים נישט זיך צו קריגן, און ער האט געפליעד גילטי, עטס וועטס באלד הערן. איך וויל פארשטיין טאמער דאס איז אמת, כ'מיין ס'איז אמת, פליעד גילטי. טאמער דאס איז אמת וואס איך זאג ענק, פארוואס נעמען נישט פינף הונדערט קינדער מיט באסעס מיט טאטעס און פארן פאר זיין הויז פראטעסטירן? פארוואס איז משה פינקל געווען אזא מצוה מען זאל פראטעסטירן פאר זיין הויז און ביי באדענהיימער איז נישט אזא גרויסע מצוה? דאס איז וואס איך פארשטיי נישט. מען לאט יעדן טו געט עוועי וויט איט? איטס אנבעליוועבל אז א מענטש ווי משה מנחם, גאנץ סקווער זיצט שטיל, זיי ווייסן וואס דארט איז פארגעגאנגען א חאזעריי, מען טאר אים נישט לאזן טו געט עוועי וויט איט און מען טאר דעם רעבן אויך נישט לאזן. טו געט עוועי וויט איט, מען דארף גיין אין פראנט פון רעבינ'ס הויז מאכן א פראטעסט, שייגעץ, חזיר מנוול וואס באדעקסטו די אלע חזירים, איט העז טו סטאפ. און ביי באדנהיימער'ס הויז זאל מען נישט לאזן איין סקווער אינטש ליידיג, יעצט אויב ס'איז אמת אז ער האט מיר געשטופט דעם פינגער צו נישט דעם פינגער, איך האלט מען דארף זיך אנהייבן בודק צו זיין אלע סעקשועלי טרענסמיטעד דיזיזעס, דער פאפער רב האט נאר געבעקט דאסקעלאוויטש, האט ער באקומען הערפיס? שטעל דיר פאר ווער ס'האט געטאטשט, אז מ'האט ס'איז געווען פינגער טאטשינג איז עס זייער סיריעס ביזנעס, און נאכדעם יעצט ארויסגעקומען אן אלטער קליפ פון איינעם מארק האלצלער, די גאנצע וועלט קאלט מיך, כ'האב עס ארויפגעלייגט אויף מיין בלאג, זיי זאגן נחום סקווער האט א דין ווי א עיר הנידחת, זאג איך אים דו ווייסט דען נישט, זיכער האט עס א דין ווי א עיר הנידחת, וואס דארט איז פארגעגאנגען. האָלצלער, און דאָרט איז דאָ אַ מיידל, וואָס זי זאָגט, אַ מענדי גרינוואַלד, איר פֿעטער האָט איר אויך בועל געווען דרײַ, פֿיר יאָר, און זי איז צעבראָכן. העי, לעטס נאָט דעניי עווריטינג. האָסט אָנגעהערט? הערטס אָן אים צו דענייען. אויב אַזוי, איז סקווערער רבי אויך קיינמאָל נישט געבוירן, און ס'איז פֿול מיט דראָגס. כ'האָב באַקומען יעצט אַ טעלעפֿאָן-קאָל פֿון איינעם, וואָס איז זייער נאָענט מיט די פּאָליטישע זאַכן פֿון דער גאָווערמענט. זאָגט ער, אין ניינטין סיקסטי פֿאָר, ווען ראָבערט קענעדי האָט געוואָלט לויפֿן איז ער געגאַנגען נעמען אַ ברכה צום ליובאַוויטשער רעבן, האָט אים דער ליובאַוויטשער רבי געזאָגט, די ישיבֿות און די חדרים זענען פֿול מיט דראגס און מ'דארף זעהן עפעס צו טוהן און אז דו וועסט טוהן עפעס דעמאלטס וועט זיין אקעי וועסטו געווינען. רבותי לאמיר נישט דענייען פעקטס, ווען ס'קומט אריין א אידישער בחור אדער א מיידל אין א שפיטאל קוקט מען נישט אויף די אלע סעקשועל טרענסמיטעד דיזיזעס באט ליטעל דו דעי נאו אז אז ביי אונז איז דא מאר נאט סעיף סעקס דען וויפיל ביי די גוים. יעצט איך זאג נאכאמאל גאנץ מאנסי מ'דארף גיין פאר יעדן ראש ישיבה וואס האט געזינדיגט און מ'דארף מאכן א פראטעסט. גייט ער יא אין דזשעיל צו נישט? לערנטס אויס די קינדער וואס מען מעג און וואס מען טאר נישט, און מיט דעם וועט עטס אראפ נעמען דעם חרון אף פונעם אייבערשטן. נו, איך וויל זאגן נאך א זאך, ס'איז דא א פיקטשער ווי ברוך מרדכי לעבאוויטש זיצט אויבן ביי מעכל, און ער פירט דארטן אר"י הקדוש'ס יארצייט, א גאנצע מעשה, מעכל מיטן לעכל, מיט ברוך מרדכי נאכגעלאפן נאכן לעכל, ס'איז גוט, ס'איז גוטע דרעטליגעס די אלע. למעשה וויל איך ענק זאגן, ס'איז ביטער ווי גאל, ברוך מרדכי, נעמט קארעדזש פון זיין ברודער, למעשה איך האב אים געזאגט ווער ס'העלפט די חזירים מוז גיין אין דר'ערד, סיי מיט געלט סיי מיט אלעם, יעצט האט זיך געמאכט א מעשה אז סרול האגער המצרי איז ארויסגעגאנגען קעגן דעם בית דין און ער האט געזאגט ברוך מרדכי'ס ברודער מעכל זיין שוואגער ער מעג גיין צו ערכאות ער האט געווינען דעם בילדינג, יעצט זענען אלע רבנים ארויס קעגן אים, ס'איז דא פאשקווילן אין גאנץ מאנסי אויף. מעכל לעבאוויטש, און ס'איז אויכעט דא אויף סרול האגער המצרי, אפילו אין דאקטער פרענק אין זיין בית מדרש איז דא פאשקווילן קעגן אים, שטעל דיר פאר ווי מ'האלט ווייל זאלסט וויסן ווער ס'נעמט זיך אן פאר דעם סוף וועט ער באצאלן א פרייז, און דאס איז וואס דא געשעהט, סרול האגער האט געמיינט ער וועט טוהן וואס ער וויל און אונטערשרייבן אויף נחום ראזענבערג, און זיין ברודער דער פארשטארבענער פנחס שלום דער אפגעריסענע בהמה וועט אונטערשרייבן, ער וועט זיך אוועקלויפן אין קבר און מיך איבערלאזן אן א שיל, און סרול האגער האט געמיינט ער וועט קענען טאקע אלעס טוהן וואס ער וויל, זיין טאטן האט ער געדרייט ווי א ווירלפול. האט געמיינט ער וועט קענען טון וואס ער וויל, ניין אז ס'גייט שוין נישט מער, מ'קען שוין נישט טון מער וואס מ'וויל, די טעג זענען שוין אויכעט פארגאנגען, און פארטיג. יעצט, כ'האב געוואלט ענטפערן פאר אסאך מענטשן וואס זיי קאלן אריין, כ'וויל אבער אראפלייגן א הנחה, די הקדמה, אמאל האט א רב גערעדט און גערעדט און גערעדט און דער עולם איז שוין געווארן נמאס צו הערן, נאך דריי שעה זאגט ער רבותי אין. צוויי מינוט וועל איך ענדיגן די הקדמה. איך וויל קודם מסביר זיין, ס'איז דא מענטשן וואס זיי קאלן אריין, קודם איז דא וואס זיי פרייען זיך אז משה מנחם איז ארויס, נאכדעם איז דא וואס זיי שרייען אז דער דזשאדזש האט אזוי גע'פסק'נט, און איך מוז דאך בעל כרחך האלטן אז וואס דער דזשאדזש פסק'נט איז ריכטיג, ווייל אויב נישט וואס נעם איך מענטשן אין קאורט, נישט איך, איך מיין איך שיק מ'זאל נעמען, איז וויל איך אייך קודם געבן א הקדמה כללי אז איר זאלטס פארשטיין. אזוי, דער דזשאדזש האט נישט קיין שום קרעדענטשעלס התורה'דיג און אפילו מענטשליכ'דיג, ער האט נישט קיין שום קרעדענטשעלס, ער איז געוואוט, מ'האט אים געשטעלט, ער איז געלאפן, ער מוז גארנישט קענען, ער איז גלייך דער פרעזידענט פון יונייטעד סטעיטס, מוז אפילו נישט האבן קיין היי סקול דעגרי, ער האט מענטשן וואס זיי וועלן פאר אים, דעטס איט, און דאס איז דער חורבן פון אמעריקע, ס'איז נישט דא קיין מאראל, ס'איז נישט דא גארנישט, ס'איז נישט דא מענטשן וואס שטודירן, ווי העוו נאו רעספעקט פאר עניבאדי. יעצט, איך הייס מען זאל גיין צום דזשאדזש נישט ווייל איך האלט אז דער דזשאדזש פסק'נט ריכטיג, איך הייס מען זאל גיין צום דזשאדזש ווייל ביז יעצט איז מען געגאנגען צו יידל וואלף און צו שלום שניצלער און צו נאך אפאר שקצים און זיי האבן ארויסגענומען געלט, און דער קאסובער חזר האט זיך געבויעט א בית מדרש וואו ר' אייוועלט האט אים אפגעשטעלט האט ער געמוזט פארקויפן אויף פארטינט עוועניו דעם לאט און ער קויפט ערגעץ אנדערש, סאו איך האלט נישט אז דער דזשאדזש איז בעסער. איך האלט מיר אויף אזויפיל, פארן דזשאדזש האט עטץ מורא, פאר אן אנדערן האט עטץ נישט קיין מורא, און פארן דזשאדזש איט העפענס טו בי אז עטץ האטס מורא. אבער איך האב דען געזאגט אז ווען דער דזשאדזש טרעפט איינעם גילטי איז ער גילטי און ווען ער טרעפט איינעם נישט גילטי איז ער נישט גילטי? איך האב דאס נישט געזאגט. יעצט מען רעדט נאכנישט פון דעם חלק אז ער איז געוועלט געווארן דורך סקווער, איך רעד סתם יעדער דזשאדזש. קוקטס וואסערע חורבן דא גייט פאר. מ'האמער איינגעזעצט ברוך מרדכי'ן און ער וואקט אין די גאס. צענליגע קעיסעס האט מען געלאזט גיין מאליק מיט א צוויי חדשים דזשעיל, מ מ ס'איז א דזשאוק וואס דא גייט פאר, און דער אמת איז, איך שריי צו די גאווערמענט אז די די דזשאדזש טאר דאס נישט פסק'ענען, למשל לאמיר נעמען לייבין, איך ווייס וויפיל לייבי איז דורכגעגאנגען וויפיל יאר ענקזייעטי מיט אלעם, קיינער האט אים נישט געוואלט אויסהערן, ווייל ס'איז געווען פרעשור פון סקווער, זיי האבן געמאכט א ריזיגן פרעשור, און דאס איז זייער נישט גוט, איז למעשה ווען אונז האבן מיר ערלעדיגט מען זאל אים יא אויסהערן, איר ווייסט וויפיל ער גייט דורך, ער גייט דורך זיבן מענטשן, ער גייט דורך דעטעקטיווס און פאליס און אפיסערס, און די פריסינקט מוז מסכים זיין אז מען זאל אויפפיקן א מענטש, איר ווייסט וויפיל ס'דויערט ביז מען פיקט אויף א מענטש? איר האט די סלייטעסט קלו אפילו? נאו! סאו בקיצור, דער דזשאדזש גייט פסק'ענען? די דזשאדזש פסקנט אויף איין זאך, צו ס'דא גענוג עווידענס אים אריינצושטעלן אין דזשעיל צו נישט. ס'קען אמאל זיין איינער האט געמאכט א פארברעך, ער האט גענומען א גאן און געשאסן א מענטש, און די פאליס זענען אריין אן א פערמיט צו אים אין הויז, קען מען נישט נוצן די עדות'שאפט. און אזוי דא טויזענטער זאכן, די טעקניקאליטיס איז אזוי שווער, און דאס קען פסקנ'ן נאר א דזשאדזש. דער דזשאדזש קען נאר די טעקניקאליטיס צו פסקנ'ן צו ס'דא גענוג עווידענס צו נישט. יעצט, דאס איז אין א געהעריגן קעיס, נישט אין טשייעלד מאלעסטעישן, ווייל טשייעלד מאלעסטעישן דארף דער דזשאדזש קודם גיין צען יאר אין קאלעדזש צו לערנען ווי שווער ס'איז א קינד זאל צוקומען ער זאל וועלן רעדן, און אויכעט וואסערא טעראר ס'איז דא אין יעדע קאמיוניטי, ביי די אידן מיט די קריסטשענס, ביי אלע גלייך. ער זאל וויסן, איך וויל ענק זאגן, איינער האט אמאל געזאגט, דער רב מיטן גלח זענען אין צייטונג, שרייט ער, דו משוגענער, דו רשע, אזוי זאגט מען? מען זאגט כאטש להבדיל, זאגט ער איך האב געהערט אז דער גלח גנב'ט אויך געלט, איך וויל ענק עפעס זאגן, דער רב מיטן גלח זענען די זעלבע חזירים, זיי האבן אלע אן ערווה וואס זיי קענען עס נישט קאנטראלן, ענד דעטס וואטס גאואינג אן, און דאס מוזט עטס אלע אנהייבן צו פארשטיין, דער דזשאדזש האט נישט קיין שום קרעדענטשעלס נאר צו זען צו לאופולי איז אלעס געווען, האט מען גענוג עווידענס יענעם איינצושפארן.

דו האסט מיך געטאטשט און דו האסט מיר אראפגעצויגן די הויזן, דו האסט מיך מעסטערבעיטעד, ס'איז ארויסגעקומען ווייסע זאמען, דו ווייסט וואסערע א עינוי הנפש דאס איז אז ער זאל דאס ארויסרעדן? און דער וואס האט דעם קוראזש דאס צו טון, דאס אליינס איז פיפטי פראסענט שוין פרוף. יעצט, דער דזשאדזש אליין האט נישט געזאגט אז ער איז אינעסענט, ער האט געזאגט ער איז נאט גילטי, דאס מיינט אז ער האט נישט גענוג פרוף אויפצוווייזן אז ער איז גילטי. אבער דאס מיינט גארנישט בנוגע צו ער יא א חזיר צו נישט. און דאס איז אלעס וואס איז א געהעריגע דזשאדזש נישט ווען סקווער באצאלט דארטן געלט אונטערן טיש און זיי געבן אים די וואוטס באט לאמיר נאר נישט אריינגיין אין דעם לאמיר נאר קודם רעדן דעם לאו סיסטעם יעצט אז איך האב געזעהן אז יעדער מאכט דא גרויס געלט און ס'איז נישט דא קיין ארדענונג אין די קאמיוניטי ווען ר' שלמה אהרן קעלנער איז געגאנגען צו דעם יידל וואלף און האט אים אריינגעברענגט דעם וויקטעם סרולי רובינשטיין האט אים יידל וואלף געזאגט קום צוריק נאכמיטאג האסטו הונדערט טויזענט דאלער. און סלון רובינשטיין האט זיך געכאפט דערויף, איך וויל עס, איך ברויך עס, איך דארף פאר דראגס. האט אים שלמה אהרן געזאגט, נעם עס נישט ווייל דו וועסט גיין פאר דעם זיצן, ווייל איך האב עס געהערט. עטס ווייסט וואס דא איז פארגעגאנגען מיט הונדערטער אלפים אונטערן טיש? דער קאסובער האט עקזיסטירט נאר פון דעם, ער האט אויפגעגעבן זיין דיינות אין וויזשניץ, ער האט זיך געבויעט א שול נאר פון די חזיריי. סאו איך וויל פארשטיין דא עפעס א זאך, עטס אלע טענה'ט אז איך זאג אז דער דזשאדזש איז פסק'נט בצדק, ס'איז שקר, איך זאג נישט, איך זאג אז דער דזשאדזש איז א קרוק און א קרימינעל פונקט ווי עטס, ס'ווענדט זיך וואסערע פרעשור ער האט, נאר וואס, ס'איז מיר בעסער אז מ'וועט יענעם אריינפירן אין תפיסה און ער וועט זיך דורכגיין זיין סיסטעם, און נאכדעם וועט ער וויסן ער דארף זיך האלטן די הענט ביי זיך, איך קען נישט מיר פארשטעלן היינט. אז די חזירים וואס מ'האט ארויסגעלאזט, וואס מ'קוקט צו נאך יעדער ווייסט אז זענען חזירים, האבן זיי צוויי חסרונות, קודם מ'ווייסט זענען חזירים, און צווייטנס זענען שוין געזעסן. איך קען מיר נישט פארשטעלן אז זאלן כאפן אויף מיין קינד. אמאל איז געווען ברוך מרדכי האט אריינגעגעבן א בחור אין די קאר, און זיך אויסגעדרייט און געטאטשט די ערוה, און ער געזאגט אה איך זוך דארטן עפעס א דיסק. ס'האט מיר די וואך פארציילט א טאטע ער איז געפארן מיט זיין זון, ברוך מרדכי האט זיי גענומען פאר א היטש, ער דאך געפארן מיטן זון האט ער נישט מורא געהאט, דער זון האט זיך געזעצט פארנט ווייל ברוך מרדכי האט געזאגט די קלענערע זאלן זיצן פארנט, איר האט מער פלאץ. פון אונטן און ער האט אים געטאטשט, ער האט נישט געוואוסט אז דאס איז א טאטע מיט א זון, יענער איז געגאנגען האט דערלאנגט ברוך מרדכי'ן אזא פראסק, ווייל אינמיטן פארן האט ער אים אנגעהויבן צו טאטשן, די מעשה האט ער אים אזא פראסק דערלאנגט, ער האט געזאגט שטעל מיך דא אראפ אינמיטן די הייוועי, איך וויל נישט אפילו פארן אריין אויף ווילימסבורג מיט דיר. דאס אלעס האט מען געמעגט, יעצט האט זיך עס אביסל אפגעשטעלט ווייל עס איז דא די דזשאדזש אינוואלווד. אבער נישט וואס די דזשאדזש זאגט איז ריכטיג, אז די דזשאדזש האט ארויסגעלאזט ברוך מרדכי'ן איז דאס ריכטיג, אלן דערשאוויץ וואס ער איז שוין א גרויסער לויער פון די גרעסטע לויערס אין אמעריקע האט געשריגן דעמאלטס ביי מאליק קען יו לעט מאליק וואלק אין די סטריט עפטער טו מאנטס און נאכדעם האט ער געשריגן און מיי קלייענט העז טוירטי פייוו יערס נאו וועי און די דזשאדזש האט געזען ער איז גערעכט. ס'איז נישט דא קיין קאנסיסטענסי, ס'איז משוגע צום טויט די גאנצע זאך. עניוועי, סאו וועגן איך גיי הייס איך גיין אין קאורט ווייל דאס איז דער נעקסטער אלטערנעטיוו וואס האט הענט און פיס? אוודאי נישט, קוקטס וויפיל מענטשן ס'וואקן, קוקטס וויפיל דער דזשאדזש אליינס אין מאנסי און ניו סיטי האט באפרייט אזוי פיל פארברעכער אין איין וואך פיר, איך האב שוין גערעדט דערפון, און אונז גיימער עס פייטן ביי די גאווערמענט, אונז האמער, אונז לייגן מיר אן א גרויסע פייט, וואטש ענד סי. און נאכדעם סקווער איז אזוי פרייליך, אה בר ר האט געוואקט, כ'לייג ארויף דא די אלע ריקארדינגס, איך וויל דיך פרעגן וואס ביסטו אזוי פרייליך, דו מיינסט אז דער חזר גייט צו און פרעגן יענעם צו ער הייסט טווערסקי צו ער הייסט מילשטאק, ער וועט כאפן כל הבא בידו, סאו וואס ביסטו אזוי פרייליך, דיינע קינדער וואוינען נישט אין סקווער, דער אלטער סקווערע רבי האט געוואלט זיין א גרויסע רבי האט ער זיך מיישב געווען איך מוז ארויס נעמען דעם עולם ווי די קיען אין וואלד אריין און אין פעלד אריין און איך גיב זיי צו עסן גראז און שטרוי און דעטס כ'זעה וואס מ'טוט מיט אים. יעצט דער אלטער איז נאך געווען א וואוילער איד, פיין, אבער דער היינטיגער איז דאך א שייגעץ, ס'איז דאך א אומגליק וואס גייט פאר אין די שטאט, איז במילא דארף מען זיך לאזן? עס איז א באנדע קיען, וואס מ'דארף געבן צו עסן גראז. סאו וואס ביסטו אזוי פרייליך אז ער האט געוואקט? און נאר כ'וואלט דיך פרעגן נאך א זאך, מ'האט איהם געטראפן אז ס'איז נישט דא גענוג עווידענס אים איינצוזעצן, נאו פראבלעם, איך פארשטיי. זיין ברודער האט מען יא געהאט גענוג עווידענס ווייל ער האט מודה געווען. ער וואקט אויך אין די גאס. סאו בעסיקלי וואס איז דער חילוק צווישן די צוויי? דער תירוץ איז אז אונז האבן נאך נישט קיין סעיף קאמיוניטי, און דער ס"מ איז נישט אינטערעסירט ס'זאל זיין א סעיף קאמיוניטי, און די חזירים אויך נישט, האבן מיר נאך א לאנג וועי טו גאו. אבער אונז מיר גייען, אונז מיר נישט מיד ווערן בלי נדר, און יעדער קומט פאר פורים, תמחה זכר עמלק, מיט טאנצן. מיט עמלק מיט שבת זכור מיט א מעשה, עטס מיינטס אז דאס איז נאר פאר איינמאל אין יאר? יעצט יעדן טאג איז תמחה את זכר עמלק ווען מען רוקט זיך פאר. יעצט זאל איך זאגן נאך א זאך, קומט דא אן עפעס א פאפער איד און ער זאגט מיר א גאנצע לעקטשור פון מוסר, איך וויל דיר פארציילן א מעשה, איך האב געשיקט מיין זון לערנען אויף ארץ ישראל, איך האב דאך נישט געטראסט ארץ ישראל ווייל איך ווייס דאך וואס דאס איז, נישט מיין זון יעצט, נאך מיין פריעריגן זון, נאך מיט פופצן יאר צוריק, בקיצור, און. איך בין צוויי מאל א חודש אים געגאנגען וויזיטן, האב קיינמאל נישט געזאגט אז איך קום, איך בין אנגעקומען, העלאו וואס מאכסטו, צוויי טאג דארט געווען און צוריק אהיימגעפארן. יארן יארן שפעטער האט מיר עפעס געז. ווי סעט אווער א קאפ אוו קאפי און ווי ספאוק, זאגט מיר מיין זון, דו ווייסט טאטי, דעם לעצטן מענטש אויף די וועלט וואס איך וועל וויי טון איז דיר, פרעג איך אים פארוואס, ווייל איך בין דיין טאטע, האסט מורא פאר כבד את אביך ואת אמך, זאגט ער ניין, איך האב געזען אזא מסירת נפש פון דיר, מיט אזא איידלקייט אז דו האסט מיך אוועקגעשיקט, זאלסט קומען יעדע צוויי וואכן מיך וויזיטן ביז ארץ ישראל, דעמאלטס האט געקאסט א טיקעט אכט ניין הונדערט דאלער, איך האב געהאט א מתמיד, איך האב א מתמיד, איך בין געווען אין אל על בין איך געווען שוין באקאנט דארט. א קינד מוז מען פאלאוען, און מען מוז אים פאלאוען מיט ליבשאפט. יעצט איך וויל דיך פרעגן, איך זעה דו זאגסט מיר דא אזא שיינע מוסר דרשה, ס'איז ממש מבל'ל אריין ווי שיין דו זאגסט מיר די מוסר דרשה, אה, זעהסט אויס א איד פון באלד זיבעציג יאר, איוואר? איך ווייס ווער דו ביסט, איך וויל דיך פרעגן, ווען דיין זון בורי דייטש האט געהאט פראבלעמס, מען האט אים געסטראשעט מען גייט אים איינזעצן ווייל ער האט געטאטשט א מיידל, דער דער בערל אשכנזי האט אים געסטראשעט ווייל ער האט מורא געהאט ס'זאל נישט ארויסקומען אז ער האט אים מאלעסטעד, בערל אשכנזי האט מאלעסטעד דיין זון, איז וויל איך דיך פרעגן, ביסטו געשטאנען דיין זון צו הילף? האסטו צוגעהאלפן דיין זון? וועסט דאך זאגן האסט נישט געוואוסט, איך האב עס דיר פארציילט, דו ביסט געפארן אינאיינעם מיט עקיבא גאלדשטיין אין א ווען, און איך האב עס דיר פארציילט און ער האט עס אויך געהערט. סאו ביסטו געגאנגען בעקן דיין זון צו דו האסט געזאגט דיין זון איך וויל נישט מאכן א טומל ווייל אין בעלז און אין פאפא האט מען נישט געהאלטן אז מ'זאל רעדן דערפאר, דו ווייסט אז דעמאלטס האסטו פארלוירן דיין זון, יו לאסט הים, דו ווייסט אז דיין זון קוקט היינט צוריק וואס האט זיין טאטע געטון פאר אים, בעסיקלי גארנישט, ער איז געווען שטרענג צו אים, ער האט זיך נישט גוט אויפגעפירט צו אים און ווען ער האט געהאט פראבלעמס איז ער אים נישט געשטאנען צו הילף.

איך וויל דיך פרעגן, ביסטו שוין אמאל געווען אין א קאורט? האסטו געזען וויאזוי ס'גייט צו? האסטו שוין צוגעקוקט דעם הלך ילך וואס דארטן טוט זיך? ווייסטו וויפיל צענליגע מענטשן די די עי גייט דורך פאר ער ארעסט א מענטש? ווייסט דער דזשאדזש אפילו וויאזוי מען פירט אזא קעיס? זיכער אז נישט! סאו יעדער הייבט אן יעצט צו שרייען ווייל דער דזשאדזש! דער דזשאדזש האט געזאגט איין זאך און דאס איז וואס ס'איז, אויף דעם איז דער געשטעלט צו ס'איז דא גענוג עווידענס איינצוזעצן אים צו נישט. כ'וועל דיר זאגן נאך א זאך.

א טאג העכער דעם דרײַ און צוואַנציקסטן בירטדעי. קען מען דעם מענטש עפעס טון? נאו וועי! יענער אליין קען שטיין אין קאורט און זאגן, יא, כ'האב עס געטון, און דו קענסט מיר גארנישט טון. מענטשן מאכן פארברעכן אין אמעריקע, זיי גנב'נען טעקס, זיי גנב'נען אנדערע זאכן, זיי באגנב'נען בענק, זיי לויפן אוועק אויף אפאר יאר, און זיי קומען צוריק ווי שיינע אידן. סאו בעיסיקלי, וואס איז די גרויסע גליק פון די גאנצע זאך אז די דזשאדזש האט אים נישט איינגעזעצט? דאז איט מין אז ער האט נישט געשטופט? לייבי'ן די פינגער צו די ערוה אין אחור? נאו, איט דאז נאט מין דעט. און כ'האב ענק געזאגט, איך האב נאך מענטשן וואס האבן שוין געזאגט אז ס'איז אמת. זיי שרייען משה מנחם איז א וועלטס באוואוסטער חזיר. חדרא סטאדרא זילבער האט א ברודער, מ'רופט אים די בלינדער דיין, ווייל ער זעהט נישט נאר אויף איין אויג, אזוי ווי בלעם הרשע, ער האט געקוקט דעם אייזל ביים אותו מקום איז ער בלינד געווארן. עניוועי, וויל איך ענק עפעס זאגן. ער האט אמאל עפעס גע'פסק'נט א גרויסע דין תורה פון אסאך געלט. דער דזשאדזש, איז יענער געגאנגען נאכדעם אין קאורט,

דזשאדזש, איך האב א תורה, תורת משה מסיני, נישט די לאו וואס אפאר גוים האבן געשריבן. פארוואס ווילט עטץ יעצט זאגן אז דער דזשאדזש האט אים ארויסגעלאזט א סימן משה מנחם האט נישט געשטופט אין אחר? וויל איך ענק זאגן, משה מנחם האט געשטופט אין אחר, און נישט איינמאל נאר אפאר יאר, און פאר אנדערע אויך. נאר וואס אז מ'איז נישט געקומען פאראויס גענוג פרי, און סקווער האט געהאט גענוג פול אז זאלן קענען. אפשטופן דעם קעיס נאך און נאך און נאך און נאך און נאך ער זיי האבן געהאט גענוג פול אז דער דזשאדזש האט נישט געהייסן מ'זאל פארליינען די בריוו פון רפיה אז ער איז געווען דארטן גראד נאך די מעשה און ער האט זיך באקלאגט און ער האט פארציילט וואס ער האט געטון איז דער פשט אז מ'האט קאנעקשאנס און נישט דער פשט אז משה מנחם איז חף מפשע און נישט דער פשט אז ער מעג ווייטער לערנען מיט חתנים און מיט כלות און מיט יונגע ווייבלעך ווייל זיין יצר הרע מיט נחמיה'ס יצר הרע ארבעטן די זעלבע און ס'איז נישט דער פשט אז מ'מעג אים טראסטן.

אין קליימער, בורי האסט נישט געוואוסט אז אין א שול קען מען נישט איינזעצן א מענטש, דו מוזט ארויסגיין? ער האט נישט געוואוסט, מ'האט זיך ארומגעשפילט מיט אונזער בלוט, ווייל בערל האט געוואלט ס'זאל נישט ארויסקומען אז ער האט ער איז מאלעסטעד פון בערל אשכנזי. זאג מיר, דו האסט נישט געוואוסט אז א דעטעקטיוו דארף ווייזן א בעדזש? און נאך א זאך, לאמיר זאגן אז ס'איז אמת, דיין טאטע האט דיך נישט געלאזט גיין פאראויס, ער האט מורא געהאט, נו, ווי איז די מסירת נפש? ס'איז דא דריי זאכן וואס א איד איז זיך מחויב מוסר נפש צו זיין, און איינס איז גילוי עריות. האסט געדארפט לאזן, ביסט מיט מסירת נפש, היינט גייסטו מיך לערנען וויאזוי איך זאל פירן מיין מערכה? ס'געווען אמאל א קעניג, ס'אים גוט געגאנגען, האט ער געמאכט א סעודה די גאנצע שטאט זאל קומען, ס'זענען געקומען אלע אידן האלב נישט אנגעטון, איך ווייס נייע קליידער, האלב פארשטינקען, זיי האבן נישט געוואוסט וויאזוי מ'זעט א קעניג, און ער האט זיך געבויט דאמאלס א נייעם פארלאמענט, ער האט געזאגט יעדער זאל קומען זאגן וואס איז דא ערגעץ דא א פעלער אדער וואס, בקיצור יעדער איז געקומען, דער און יענער, קומט עפעס א אידעלע האלב אנגעשטונקען, שוין. דער קעניג האט אים געלאזט גיין, ער גייט אים גארנישט טון. נאכדעם קומט א צווייטער אידעלע און ער זאגט, זעסט אין קרוין איז עפעס דא דארטן עפעס א דיימאנט וואס איז נישט געשטעלט גראד? האט אים דער קעניג געזאגט, פאראורטיילט צום טויט. וואס איז? האסט דאך געזאגט יעדער זאל קומען באקוקן דיין פאלאץ און זאגן א מיינונג. זאגט ער, אן ענדזשעניר דארף זאגן א מיינונג אויפן ענדזשענירן חלק, א פעינטער אויפן פעינטן חלק. דער איד גייט מיר זאגן מיין קרוין וויאזוי עס זעט אויס? זאג מיר, דו ווילסט מיך לערנען? דו גייסט מיר די אלע די קאלן מיך אפ, זיי ווילן מיר איינטיילן וויאזוי מען פירט די זאך, עטס זענטס געווען אמאל שוין ביי איין קעיס אפילו? ענק איז דאך א שאד די צייט. איז איינער אמאל צוגעגאנגען צו לייבי און זאגן לייבי איך מיין ס'איז נישט אינגאנצן אזוי געווען, איך מיין אז דו ביסט דאך טועה, אפשר האט ער דיר געהייסן אויפהייבן עפעס א ספר און ער האט זיך צוגעשטופט לעבן דיר אזוי ווי יחיאל בראנער זאגט ס'איז אראפגעפאלן א חוק לישראל האט ער עס געוואלט אויפהייבן פון צווישן דעם בחור'ס פיס, איינער איז אים אמאל צוגעגאנגען פרעגן האט ער שוין גענומען אן אפיניען ווייל דער דזשאדזש האט געזאגט און נון וויל זיי מיך נאך ואשביעך בהשם אלוקי השמים אז עס איז דאך דו האלטסט פונעם דזשאדזש איז וואס דער דזשאדזש זאגט איז ריכטיג אונז האמיר אזויפיל צרות מיט די דזשאדזשעס נאר מ'האמיר אביסל ווייניגער צרות ווי מ'האמיר געהאט מיט משמרת הצניעות אבער ס'איז דען דא היינט אן ארדענונג? א נעכטיגן טאג איז נאר בעסער ווי ס'איז געווען און ס'גייט אלץ צו א בעסערונג. דוד'ל איז אויך געווארן א מומחה, פארוואס הערט מען נישט א סטעיטמענט פון אים? פארוואס מאכט מען נישט א סעודת הודאה? ווייל יעדער ווייסט ס'איז איין שטיק טינופת. דוד'ל זאגט נישט אוי ברוך השם כ'האב געפועל'ט אין הימל. דוד'ל דו חזיר דו האסט דאך רוח הקודש, פארוואס האסטו נישט געוואוסט וואס גייט פאר? פארוואס האסטו נישט געוואוסט וואס הערשי ברייער טוט מיט אלע חסידים'ס קינדער? זאלי כהן איז אריינגעקומען אין קעמפ צו קיין, א בחור האט אים געפרעגט א שאלה פון הלכות קידוש החודש און האט אים גראד גענפערט. שפעטער ער גייט ארויס זאגט אים איינער האסט געזאגט פונקט פארקערט ווי שטייט אין רמב"ם און דו בהמה דו דו האסט געוואוסט אז יענער פרעגט דיך נישט קיין קידוש החודש מען לערנט נישט קידוש החודש ער האט דיך געוואלט ווייזן אז דו ווייסט נישט וואס טוט זיך מיט דיר סאו די זעלבע דא אויכעט איך גיי ענק נישט ענטפערן ווייל עטס ווייסטס בכלל נישט וואס טוט זיך עטס האטס נישט די עקספיריענס עטס זענטס נישט געווען אויף אזויפיל קעיסעס און ס'איז נאך נישט געקומען קיינמאל צו ענק א קינד וויינען איז איינער אמאל שוין געקומען וויינען און מ'האט אים געהאלפן, צו מ'האט געזאגט הע, חזר, ס'איז נישט אמת, משוגענער. איז למעשה דארף איך קיינעם נישט ענטפערן, נאר איך קען ענק באשטיין צו ענטפערן, ווייל ס'קומט ארויס פון דעם נאך און נאך ידיעות און וויסנשאפט. ר' נחום,
דא רעדט א ידיד נאמן פאר דיר, וואס פארשטייט דיך זייער גוט, אמאל אמאל האב איך, הער איך אויס דיינע שיעורים, האב איך געקלערט איך מוז רופן לטובת ענין, איך קען נישט שווייגן, ס'האמער גע א איד וואס האלט אז ס'איז נישט די ריכטיגע וועג און ס'איז נישט די ריכטיגע זאך, הגם די מטרה איז זייער א וויכטיגע זאך, און ביסט א עסקן נמרץ און דו ביסט זיך מוסר נפש, אבער לעניית דעתי, דא אסאך וויכטיגע זאכן לטובת הענין וואס מען דארף מתקן זיין, ווי למשל איך האב געזאגט רבי נחום האט אזוי געזאגט, זאגט מען דער דער דער דער שעלט דאך אלע רעבעס, דער רעדט סתם דער זאגט כל המנבל את פיו הכל יודעין למה כלה נכנסת לחופה, כל המנבל את פיו, ער אליינס רעדט סתם זאכן די אלע ער מגלה די אלע זאכן וואס. למה כלה נכנסת לחופה. אזא מענטש וואס ער קען עפעס טוהן, ער איז ער מיינט נאר, ער איז א דאס, ער איז א יענס, מיין איך, כ'וועל דיר זאגן, איך ווייס פון וואו שטאמט דיין דרך און דיין הילוך פון רעדן, דו ביסט א תלמיד פון די סאטמארע ישיבה, איך זאג נישט פון סאטמארע רעבן, דער רבי איז געווען א איש קדוש ונורא, און און איך קען נישט זאגן אז די הילוך איז געווען דער רבי'נס, ס'איז א תלמיד פון סאטמארע ישיבה, דארט אין סאטמארע ישיבה האט מען געלערנט אז א יעדע רב און א יעדע רבי איז גארנישט, קען זיין דער גדול הדור, קען זיין איש קדוש ונורא, ער קען זיין א מנהיג ישראל פון טויזענטע חסידים, און א יעדער ווייסט אז כל דבריו בקדושה און ער האט זיך אויפגעפירט כל ימיו בקדושה וטהרה אבער דאס אלעס איז גארנישט. קודם כל אז מ'וועט זאגן אז יענער איז אויך עפעס וועט מען מיינען אז די רבי איז ער ער קען זיין אויף די זעלבע מדריגה ווי די רבי דאס איז געווען איינס פארוואס מ'האט יעדעם געמוזט אראפנידריגן. די צווייטע איז טאמער ער האט געהאט א אנדערע דעת תורה ווי די רבי הגם ער האט אויך געהאט א דעת תורה ער האט געהאט ער איז געווען א גדול, ער האט געקענט כל התורה כולה, כל כוונתו איז לשם שמים, האט מען געהאט אנדערע הילוך אין די מלחמה מיט די ציונים לאמיר זאגן, און מען האט אנדערש געזאגט די רבי איז שוין געווען א אפיקורס, איז ער שוין די גרעסטע רעבעס וואס וואס איז געווען בדורינו וואס האבן זיך מוסר נפש געווען, זיי האבן אויפגעשטעלט א דור, און מען קען זען וואס זיי האבן אויפגעשטעלט. האט מען געמאכט פאר אפיקורסים, פאר פאר כמעט גויים, איך וויל נישט מפרט זיין, לאמיר זאגן דעם קלויזענבורגער רב, וואס האט אויפגעשטעלט דעם היינטיגן דור מיט די גרעסטע מסירות נפש, אים האט מען געמאכט פאר א גלח, די וויזשניצער רבי'ן האט מען געמאכט פאר ווייס איך וואס. און איין מזל אז ס'איז געווען די רבי, אנישט וואלט וויזשניצער רבי געגאנגען מיט א גרינע הויזן, קלויזענבורגער רב געגאנגען מיט מיט א טשופ, און איין מזל ס'איז געווען א רבי די רבי וואס אזוי האט מען אים געלערנט, מ'האט געוויסט מ'האט נישט קיין דרך ארץ פאר קיין שום פאר קיין שום זאך נישט, פאר קיין שום רב נישט, פאר קיין שום רבי נישט, פאר קיין שום צדיק. איך קום פון א ישיבה וואס מ'האט אונז פארקערט געלערנט, ס'זענען געווען צוויי הונדערט פֿופֿציק בחורים, און מ'האט געוואוסט אז ס'קומט א רבי, דער אונזער רבי לויפט צום טיש, אונזער רבי איז אים איז און מאכט פאר אים גרויס, און ער מאכט פאר די בחורים אז ער ווייזט דרך ארץ וואס ר' קאווע דאס איז כבוד התורה, אונז האט מען געלערנט אין אזא ישיבה, ס'איז געווען צוויי הונדערט פֿופֿציק בחורים, און מ'האט נישט געשאלטן, מ'האט נישט געוואוסט פון אזא זאך, אבער פארקערט, יעדער רבי איז געווען א רבי, אונזער רבי איז אויך געווען א גדול הדור, אבער פארקערט, אדרבה ס'איז דא נאך א גדול הדור, ס'איז דא נאך א גרויסער רבי, און מ'האט מ'האט געגאנגען, מ'האט געשיקט און מ'איז געגאנגען, סקווערער רבי איז געווען קודש קדשים.

אין אנדערע הילוך האנדערט זיך די ענקערע מלמדים גראבע יונגע וואס האבן ענק אויסגעלערנט אזוי מען דארף זיין א גראבע יונג מען דארף יעדעם אפשפעטן מען דארף פון יעדעם חוזק דו קומסט פון אזא אטמאספער פארשטיי איך וואס דו יוזסט אזאלעכע דיבורים קעגן רבנים ס'א דבר פשוט ביי ענק ביסט נישט דער איינציגער, ביסט אויך איך האב געקענט אסאך סאטמארע תלמידים ווען איינער פון די גרויסע רבנים ראשי קהל האט זיך געשלאגן מיט ליפא פרידמאן מ'איז געקומען שרייען אונטער זיין פענסטער דו ווייטשעד קראצער דו האסט קיינמאל נישט געקענט פסק'נען קיין שאלה וואס פסק'נסטו שוין מען האט חוזק געמאכט פון א גדול בישראל פון א פוסק אנגענומען א פוסק וואס די רבי האט געהאט דרך ארץ פאר זיינע הלכות די רבי האט געפלעגט שיקן צו אים און אבער די ראצערס בחורים האבן געוואוסט ווייל ר' ליפא פרידמאן שלאגט זיך מיט די ראשי קהל פון דעם קהילה דארף מען נעמען דעם רב און מען דארף אים מאכן אש אזוי האט עטס געוואוסט בחורים הגם עס איז געווען אין די ענקערע ישיבה בחורים ממש מופלגים גרויסע יראים ושלמים זענען אויסגעוואקסן גדולי ישראל אבער די אטמאספערע איז געווען און די שוואכערע בחורים האבן זייער גוט אויפגעכאפט דאס יעצט. פארשטיי איך דיין הילוך מיט די רבנים, און דאס אז די כולם מנבלים את פיו איז אויב ביי ענק איז עס געווען א נארמאלע זאך, איך בין דאך אויך אויפגעוואקסן אין דעם דור, איך האב געוואוסט ביי אונז אין ישיבה איז געווען צוויי הונדערט פֿופֿציק בחורים, קיין איינער האט נישט געהאט קיין חלום צו גיין אין טעאטער אדער גיין ארויס פון די געגנט, און און אפטון דעם כל דבר אסור ביי ענק ענקערע שמש ר' חזקל זכרונו לברכה יעדע נאכט ארום געלאפן ארויס שלעפן בחורים פון די טיאטערס און פון די שמוציגסטע פלעצער פון איך רעד פון נישט פון איין בחור יעדע נאכט איז ער ביזי געווען ער מיר א קרוב געווען ער האט מיר דערציילט רחמנא ליצלן, פון די סאטמארע תלמידים, סאטמארע בחורים געפונען און, אונז אויך געווען צוויי הונדערט פֿופֿציק בחורים, ניטאמאל עולה על דעת געווען פון א בחור ארויס צו גיין פון ישיבה, געווען שוואכערע בחורים אבער אפטוהן עפעס א דבר האסור, אבער ווער, ביי אונז האט מען געוויסט אז דער זרוק מורא בתלמידים, מען האט אריינגעלייגט יראת שמים, עס איז געווען די בעלזע נוסח, די בעלזע שיטה, מען רעדט נישט קיין מען רעדט נישט אז די די די אז אזוי אז מען מען טאר נישט קוקען אויף א פרוי ווייל טאמער די קוקסט אויף א פרוי וועט עס קומען צו קישוי אבר און אזאלכע וכדומה מען האט נישט גערעדט די דיבורים מען האט גערעדט פארקערט אז מען דארף זיין ירא שמים מען דארף טוהן וואס די תורה הייסט און מען דארף ציטערן פון אן עבירה און מען האט נישט געזאגט קיין אמאל האט מען מכבד געווען אונזער רעבין דער סקולענער רבי האט געוואלט אזוי רעדן פאר בחורים פון עניני קדושה, זאגט איך ווייס נישט וויאזוי מ'רעדט ביי אונז האט מען עס נישט אזוי געטון, ביי אונז האט מען נישט גערעדט פאר בחורים, בעלזער רב האט געהאלטן ווי מער מ'רעדט ווערט עס ערגער און ערגער, און לענ לעניות ביסטו טאקע א געוואלדיגע געוואלדיגע עסקן נמרץ, און דיינע כוונות איז ביי מיר הונדערט פראצענטיג לשם שמים, דו ווילסט טון, אבער די זאכן קלאפן צוריק, ווען איך זאג אז ר' נחום, ר' נחום איז א שעלט רעבעס, ר' נחום איז דאס נאך די גוטע ווערטער וואס מען זאגט אויף דיר, טאג און נאכט ביסטו ביזי מיט ניבול פה, און לעניית דעתי מוזטו אנהייבן צו גיין אויף אנדערע הילוך נאר לטובת הענין. מ'זאל נישט קענען אויף דיר זאגען די אלע זאכען, און וועט מען וויסען אז דו טוסט טאקע לטובת הענין, דו שפילסט אריין אין די הענט פון דיינע שונאים, די די דיינע וואס ווילען וואס ווילען דיך האבען אין די זייט האבען גראד די זאך,

ער טוט אמת'דיגע גוטע זאכן, אבער אין די וועלט קענסט עס נישט זאגן. אז דו ווילסט אויפטון, אדרבה טו אויף, אבער דאס איז נישט די דרך. נעם א לעסן ביי די גרויסע רבנים, דו מוזט דיך פארטראגן מיט רבנים, און מען מוז גיין מיט מיטגיין מיט די רבנים, און העכסטנס האסטו אן אנדערע דרך, אנדערע נוסח, דו האסט נישט מורא פון גארנישט, מען דארף טאקע טון, מען דארף גיין דיין דרך, היינט איז א וועלט אז ס'איז דא אלעס, אלע אינטערוועלטניקעס, אלע גדולי. אונזערע גדולים אלע, כ'מיין נישט די רבנים, איך מיין די דא וואס די רבנים שפילן מיט, אלע טוען פ, זיי, מ'האט נישט מורא פון קיין שום זאך, נישט פון קיין ערכאות, פון קיין, פון ממש וואס ס'איז ראש ועיקרם פון די אידישקייט מאכט מען אוועק, אלעס האט ער א תירוץ, מ'דארף לערנען דרך ארץ, מ'דארף לייזן און מען דארף לוחם זיין קעגן זיי מיט אלע מלחמות, אבער די וועג וואס זיך אריינשפילן די הענט פון די שונאים, וואס ביי ענק איז עס א דבר פשוט ווייל דו ביסט א תלמיד פון סאטמארע ישיבה, איז נישט די וועג, איז פארקערט, דו דארפסט גיין אויף א פארקערטע וועג מען זאל דיך מכבד זיין, און אלע זאכן וואס דו זאגסט קען מען זאגן אין אנדערע לשון. דארף נישט גיין דעם דרך וואס דו זאגסט פון ס'איז א יעדע זאך וואס דו רעדסט ארויס פון די אלע ענייני קדושה קענסטו יוזן נארמאלע לשונות נישט א יעדער בחור וואס הערט דיר זאל עס אריינברענגען הרהורים, וואס איך בין שוין נאנט צו די זיבעציג און איך האב נאך איך האב איך האב נישט אסאך זאכן וואס דו זאגסט האב איך קיינמאל נישט געוואוסט און קיינמאל נשימה מסלסלת האב איך קיינמאל נישט געוואוסט פונקטליך וואס דאס מיינט, כ'האב געוואוסט אביסל, פונקטליך וואס, אבער יעדע יונגעלע, יעדע בחור דארף וויסן וואס הייסט נשימה מסלסלת, ער גייט ער טרייט עס אויס, פארוואס נישט? ער האט אן אנדערע מין יצר הרע ווי אונז, אונז זעמער אלטע אידן. שוין, ר' נחום איך האב דיר געזאגט מיינס, און איך מיין נאר לטובת הענין, איך בין א גרויסע חסיד פון דיר, איך קען דיך פון פערציג יאר צוריק, הום? יא. כ'בין א גרויסע חסיד פון דיר, מיך גייט נישט אן דו זעסט מיין טעלעפאן נומבער צו נישט, מיין ווייב זאגט עס זאל קוקן אז קוק עט וויסן דיין נומבער, אדרבה איך בין א ידיד נאמן מיט דיר, דו האסט געטון אסאך לטובת אסאך ענינים, אבער מיין דעת תורה איז וואס איך האב אויפ..., כ'האב נישט קיין דעת תורה, מיין דעת תורה איז אז אז דארפסט נעמען א אנדערע וועג לטובת הענין, מ'מוז טוהן, מ'מוז לוחם זיין, דאס איז א ערנסטע מלחמה, מ'האט צו טוהן מיט זייערע ביליגע עלעמענטן, דו'סט נוצן זייערע לשונות מיט זייערע וועגן, שפילסטו נאר אריין אין די האנט פון אביסל ערנסטע מענטשן. אביסל ערנסטע מענטש וויל נישט הערן דיין נאמען איז שוין וואס איך קען געבן לעסענס איך קען נישט געבן קיין לעסענס איך קען גארנישט איך זאג דיר נאר אלס ידיד נאמן לטובת הענין בסום כל טובך טוב איך האב א שטארק הנאה האסט געטון די שיינע שידוכים און ברוך השם דו זעסט נחת וואס עס קומט זיך דיר טאקע. עס קומט זיך דיר טאקע, דאס איז און ביד הרחבה והמלאה והפתוחה, דער אייבערשטער זאל דיר געבן אלעס מיט יד הרחבה המלאה הפתוחה והקדושה, דו ביסט א עסקן וואס איז שוין לאנג נישט געווען, דער אייבערשטער זאל העלפן גואל צדק זאל קומען במהרה בימינו אמן.
אזוי ווי ס'קומט פאפא רב סיוער צו אצקולד אריין עפעס א פאפא שווענצל, זיין זון האט נישט מצליח געווען אין ישיבה און איך האב אים אויסגעזאגט פארוואס, ווייל בערל אשכנזי האט אים מאלעסטעד, און ער האט מורא געהאט אז בערל אשכנזי האט מורא געהאט אז דער בחור עט אים איינזעצן ווייל ער איז געווען סטעטשו אוו לימיטעישן, האט ער אים געשריבן א בריוו אזוי ווי דו האסט ארום געפידלט מיט דעם מיידל, און אונז ווייס מיר, עמער דיך איינזעצן וואס זי געווען אנדער עידזש, האט דער זיך דערשראקן און איז מער נישט געגאנגען ווייטער, און איך האב דאס דערציילט זיין טאטן וועגן דעם איז דיין זון נישט מצליח, האב געזאגט נעם אים ארויס פון ישיבה, זאל ער גיין מאכן ביזנעס, זאל ער גיין ארבעטן, און איך האב אים געזאגט דער צווייטער זון איז אויך געווארן מאלעסטעד, סא יעצט ס'איז אדורך געגאנגען פיר פינעף יאר, קומען זאגן אלע מיינע חכמים זיי גייען מיך לערנען ווי אזוי צו פירן א געשעפט, לייג איך ארויף פונקטליך וואס ער זאגט און איך וויל דיר זאגן בקיצור, בקיצור נמרץ ביסט א פאפענער. איד, איך ווייס ווער דו ביסט, איך דערקען דיך אויף די שטימע, דו וואוינסט לעבן מיר, דו וואוינסט נישט ווייט פון מיר, און איך וויל דיר מסביר זיין א זאך. פאפא אין ישיבה געווען די זעלבע זאך האב די וואך ארויף געלייגט, עסט שפעטער הערן אז פאפא רב האט געוויינט פאר די בחורים, כ'האב געהערט ס'האט זיך אריין געכאפט משכב זכור אין די ישיבה, הוצאת זרע לבטלה אין די ישיבה, איך זאג נאך פון א איד רבי אייזיק געשטעטנער וואס האט דעמאלטס דארט געלערנט האט עס מיר פארציילט, ס'איז איבעראל געווען, די חילוק איז נאר צו מ'האט געוואלט נעמען קער דערפון צו נישט, צו מ'האט געוואלט מאכן געלט דערויף צו נישט, און.

און טריי מיך נישט צו לערנען וויאזוי צו פירן די מלחמה, ווייל די וועג וויאזוי מ'האט געפירט ביז יעצט איז געווען אנ-סוקסעספול, און ברוך השם אונז, וויפיל מיר זעמיר, זעמיר סוקסעספול. מיר זעמיר נישט הונדערט פראצענט, מיר זעמיר נישט נאך פופציג פראצענט, אבער מיר זעמיר אן די רייט טרעק. סאו לערן מיך נישט וויאזוי צו פירן די מלחמה און קאטעגאריזיר מיך, איך בין א סאקמערע תלמיד, ס'אמת איך בין א סאטמארע תלמיד, ווען נישט וואלט איך נישט געהאט קיין גאטס און קיין קוראזש צו גיין קעגן די וועלט, מיין רבי האט מיך אויך דאס אויסגעלערנט און אזוי וועל איך טאקע טון. אבער הייבט אן מסביר זיין, דו ביסט. געקומען איך ווייס דו ביסט פון פאפא'ן אין בעלזא האט מען נישט גערעדט אין בעלזא איז דא די פירער ברידער זיי האבן מכשיל געווען הונדערטער קינדער דרייצן זענען געקומען עדות זאגן מען האט זיי ארויסגעווארפן רוטנער וואס ער הייסט דער צדיק הדור האט משמש געווען רבי אהרן'ן אליינס דער רוטנער האט א זון הערשל און ער האט נאך א זון צוויי זין האט ער הערשל האט נישט קיין קינדער מטמא געווען בחורים, און דער אנדערע זון האט אויכעט מטמא געווען בחורים. דו ווייסט וואס דא גייט פאר? וועסטו מיר פארציילן מעשה'ס? איך איך דארף אזוי? און דער עולם זאגט, האסט א גוטע טענה. דער עולם זאגט, נחום ראזענבערג? נחום ראזענבערג איז דאך א מניוול. מ'האט געזאגט איך בין א מניוול נאך פאר כ'האב געזאגט די אלע ווערטער. נאך ווען כ'האב געעפנט די האטליין די ערשטע וואך. און נישט נאר דאס, מ'האט מיר צוגעשטעלט זיבן שיקצעס אין אוקריינע און אנדערע שטעט. און זיי כאפן נישט אז כ'האב געמאכט פופציג מקווה'ס, סאו קען זיין כ'האב פופציג שיקצעס. סאו דאס האבן זיי געזאגט אויף יעדן. זיי האבן דאס געזאגט אויפן פאפא רב אויך, דו ווייסט גראדע זיי האבן עס געזאגט אויפן פאפא רב, כאטשיג ער איז געווען א איד וואס ער איז געווען א מ מ מורה הוראה און סאטמאר רב האט אויף אים געזאגט ער האט סייעתא דשמיא אין הוראה, אין סאטמארע בעקערי האט מען געבאקן מצות, עס איז געווען אויבן טייג, און פאפא רב האט זיך אויסגעטון דעם רעקל מיטן גארטל, און ער איז ארויף געקראכן און געוויזן פארן סאטמאר רב קוק דא האסטו טייג, ווייל פאפא רב האט פארשטאנען אז ס'פליעט ארויף די מעהל און די שווייץ איז דא פון די בילדינג און פון די היץ, עט זיין דארטן טייג. סאו האט סאטמאר רב געזאגט פאפא רב האט סייעתא דשמיא אין הוראה. מען האט אבער אויף אים אויך געזאגט כל דבר אסור. מען האט אים נאר נישט צוגעשטעלט א שיקסע ווייל ס'האט נישט אויסגעפעלט. מען האט עס צוגעשטעלט פאר אפאר אידן פון פאפא קהילה. זאגט וואסערע אן איידלע קהילה דו האסט. אידן איך וויל איך וויל נישט אריינגיין יעצט ווייל דאס איז נישט די מלחמה כ'וויל דיך נאר אויסלערנען איין זאך. אז איינער זאגט נע, נחום ראזענבערג איז א מניוול ב זיי בודק צו ער איז נישט פארכאפט. דעטס אלל יו שוד דו. ביקאוז יו מייט קאם אוט אז יענער איז פארכאפט דערפאר טוט ער. דעס שלאגט זיך עפעס מיט מיר, איך האב עפעס מיט יענעם, איי איך בין נישט גענוג איידל, איך וועל אנטוען א ברייטן בריטל, אזוי שטייט אין מגן אברהם הלכות שבת, די ברייטע בריטלעך, אזוי ווי זלמן לייב פילאפ'ס, איך וועל שטופן אריין פאר לייביש טייטלבוים, און לייביש עט אריין שטופן אין זלמן לייבן, דעמאלטס וועל איך הייסן א גוטער מורה הוראה, און איך וועל נאך פארן מיט רבי'ן אין איין פליגער, געבן א הכשר אויף די בהמות, דעמאלטס עט זיין גוט. לאז דיך אפ. ר' יונתן שטייף האט אמאל געזאגט א גוט ווארט, מען האט געכאפט עפעס א ער איז אליין אראפגעפארן געבן א הכשר און מען האט אים ארויסגעלאזט פארשעמט, זאגט ער מענטשנ'ס מיילער וועט איר נימאלס פארמאכן, לאז זיי רעדן.
יעצט אז איך זאל אנהייבן יעצט צו ווערן שלום מיט די רבנים, ביסטו צודרייט? דער מיט חזקאל טייטלבוים? ער קען אין מיר אויך אריין שטופן אז ס'כאפט אים אן די ערווה ווען ער נעמט די מעדעצינען פאר וואס ס'מאכט ער זאל קענען גיין קטנים, קאם אן סטאפ די גארביטש, לערן מיך נישט, זיץ רואיג, זאג נישט נאך אין מיין נאמען, און אז מ'זאגט נחום ראזענבערג און וואס מ'זאגט, א גוטן פורים! ברוך השם צוביסלעך הער איך אז די סטאקס פון סרול האגערן פאלט אויף זיראו, די סוף גייט זיין ער העט האבן דעם פנחס קליין, מ'העט אויסטוהן אפאר ווייבער נאקעט, אפאר סעקרעטעריס, אפאר ארבייטער פון דעם גרויסן סטאר, און מ'העט האבן אן אויפנאמע צימער פארן רעבן און ווער ס'וועט וועלן העט זיך ענדזשויען און דער רעבע העט זיך אויך ענדזשויען, און דאס איז געווארן פון גאנץ וויזשניץ. אויף דעם האמער אונז געארבעט אזוי שווער. יעצט, וויזשניץ איז מורא'דיג אנגעווייטאגט, איך וויל ענק לאזן הערן צוויי טעיפס, זענען ביידע פאלשע טעיפס, דער וואס ער איידענטיפייט זיך דארטן אז ער איז א מיין משפחה איז שקר, און דער טעלעפאן איז א פאלשער טעלעפאן. איך וויל עס נאר ארויפלייגן צו ווייזן ווי גערעגט ווי דער כעס איז.
הער מיר אויס נאכאמאל, לאמיר זאגן זייער קלאר, דו רעדסט שלום ראזניק'ס אייניקל, נעבעך דיין קאזין, וואס זאל איך טון, איך בין אריינגעפאלן, געבוירן געווארן שוין אלס דיין קאזין, לאמיך זאגן איין זאך, דו רעדסט זיך אזעלכע שטותים, דו רעדסט זיך אזעלכע בלאף, איך האב געפרעגט מיין זיידע צו דאס וואס דו האסט געזאגט אויף אים, דאס וואס ער האט געזאגט אז ס'איז אמת, ס'איז קיינמאל נישט אמת, וויזשניצער רב איז א צדיק, ער האט קיינמאל נישט גערעדט וועגן יצחק ר' שלום'ס קינדער, וועגן לעזער, וועגן די אלע זאכן, לאז דיך אפ פון וויזשניץ, גיי דיר אין דר'ערד, שטארב, האסט זיך געוואלגערט פינף יאר נאך מיט יסורים נאך א עקסידענט,

מען דארף נישט שיקען מיט זע מי יודע קיינער גאנץ כלל ישראל איז באוואוסט אז נחום ראזענבערג איז פארשאלטען קיינער דארף נישט שעלטען ביזט א פארשאלטענער איד קיינער יעדער איינער ווארט אויף דיין טויט קיינער איז נישט צו הערען דיין האטליין מען קאלט אויס נאר ווייל מען וויל הערען נאך עפעס א משוגענער אלטער משה גאלדבערגער'ס האטליין קאלט מען אויך אויס ווייל מען וויל סתם הערען ווי עפעס א משוגענער דרש'נט אריין דארטען גאנץ כלל ישראל ווארט אויף דיין טויט יעדער איינער געזעין זיך זיס ניטאמאל דיינע חברים ברוך דייטש אדער איך ווייס ווער נאך גייט וויינען ווען די שטארבסט דער גאנצער עולם גייט זיך פרייען און די קענסט עס טוהן גאר געשיקט און מען וועט דיך איבערזאגען קענסט עס טוהן גאר געשיקט ווייל מען גייסט עניוועי גיין גלייך אין גיהנום מען גייסט עניוועי נישט אויפשטיין תחיית המתים סאו קענסט דיך שוין גיין פון דא גיי אין דער ערד און נאכאמאל רעד נישט פון וויזשניץ האסט גארנישט מיט וויזשניץ פארגעס דערפון און האסט גארנישט איינגעשטויסן מיט וויזשניץ און וויזשניצער רבי זאלסט דיך נישט דערוועגן צו רעדן אויף אים ער איז גדול הדור און אפילו דו דארפסט מורא האבן צו רעדן אויף אים און מיש דיך נישט אריין אין זיינע פאליטיק מיט זיינע קינדער און זיינע אייניקלעך זיי שטיל און פערטיג.
יעצט כ'האב דיר געוואלט זאגן איין זאך, ס'איז געווען אין סאטמאר איז געווען א איד וואס ער האט געהייסן יאקאבאוויטש, ער איז געווען דער פון די חברה קדישא, איז ער געווען דער עלטסטער, ער איז געווען ווען ער איז אוועק איז ער געווען איבער די ניינציג, אינדערהיים איז ער נאך געווען אין די חברה קדישא אין סאטמאר. בקיצור, איינמאל איז געווען א אינגערמאן האט אים אין סאטמאר געטשעפעט, אין דער אלטער היים, ער איז צוגעגאנגען צו אים און האט אים געזאגט איך וויל דיך פרעגן עפעס, ס'איז געווען א לוויה, מ'איז געקומען אהיים פון א לוויה, זאגט ער פאר דעם איד, דו ווייסט דו ביסט דאך אן אלטער איד, ביסט שוין מסתם דעם, דעמאלטס איז ער שוין געווען מסתם פערציג פופציג, זאגט ער, וואס גייסטו טון אויב מארגן וועט זיין דיין לעצטער טאג און דיך וועט מען ארויספירן? זאגט ער פאר דעם יונגערמאן אזוי, איך וויל דיר עפעס זאגן, איך האב שוין אפגעלעבט מיין לעבן, איך בין שוין פערציג, פינף און פערציג האט מען שוין געהייסן אמאל אלט, איך האב קינדער, איך האב אייניקלעך, איך לאז איבער ירושה, עס וועט זיין פון וואו צו לעבן. פרעגט דער יאקאבאוויטש פון די חברה קדישא דעם יונגערמאן, אבער וואס גייסטו טון אויב מארגן גייט זיין? דיין לעצטער טאג, דו האסט נאכנישט געלעבט, האסט נאכנישט געטון גארנישט, און שטעל דיר פאר וואס איז געווען, מארגן איז געווען דעם אינגערמאנ'ס לעצטער טאג. סאו וויל איך דיר זאגן, דו זאגסט איך זאל שטארבן, איך זאל דאס, דו שעלטסט צאם, ווייסט, ביסט אזא שעלטער ווי בלעם הרשע און ווי דער סקווערער רבי, באלד וועסטו הערן ווי א סקווערער שעלט אויך, ווייל דאס איז דאך דעם סקווערער'ס מנהג, מיין הייליגער טאטע האט נישט געלאזט אז זעקס מייל ארום און ארום זאל מען נישט מאכן דא קיין שול, אבער יענער האט זיך נישט דערשראקן. און דער סקווער איז אויך דיין רעבינ'ס שוואגער, מאטעלע באטעלע'ס שוואגער. יעצט יענער איד האט זיך נישט דערשראקן, דער טריסקער, און דער סקווער האט אים געמוזט אפצאלן גרויס געלט, און די זעלבע צייט מיר געהאט מיט די תלמוד תורה יעצט, זיי האבן געקויפט, דער סקווער האט נישט געוואלט, האט מען אים אפגעצאלט גרויס געלט. סאו איך וויל דיר מסביר זיין א זאך. די אלע קללות וואס מען שעלט א איד פאר נאו גוד ריזען, דאס גייט אריין צוריק אין אים. אזוי זאגט דער פסוק אין חומש, ומקללך. אאור, ווער ס'שעלט א איד איז געשאלטן. סאו הער אויף מיט דעי שעלטעכצער, זיי ביסט נאך אדער א בחור אין גיבערס אדער ביסט א אינגערמאן, דו האסט נאך נישט אנגעהויבן דיין לעבן, וואטש וואט יו אר דואינג. כ'וויל דיר זאגן, דו ביסט דאך שוין דער וואס האסט גערופן דאס צווייטע מאל, ווייל איך זעה דיך אויף די טעלעפאן אז דו קומסט אריין, דו זאגסט דו ביסט גאר שלום'ס אן אייניקל, און מיין פעטער אידן לעבער, דו זאגסט ער האט יא געזאגט נישט געזאגט, אונז ווייס מיר דאך ווער דו ביסט, הע, דו איז שלום, דו ביסט נישט שלום'ס אייניקל, דו ביסט אין מיין משפחה בכלל נישט, דו ביסט א אויסגעשפיגענער חזר, דאס איז אלעס וואס דו ביסט, אונז ווייס מיר שוין ווער דו ביסט אויכעט, ווייל כ'האב עס נישט געוואלט ארויף לייגן אנע דעם וואס איך קאנפערם מיט שלום'ן אז ער האט אן אייניקל וואס ער רעדט אזאלעכע קללות, האט מען עס אויסגעהערט און איז דערגאנגען ווער דו ביסט, סאו, אפשר ביסטו מאטעלע'ס אן אייניקל, ס'אזוי שלום'ס אן אייניקל ווי מאטעלע'ס אן אייניקל.

די יונגעל זאגט אז ער האט סך הכל אריין געלייגט א פינגער. אזוי האב איך געהערט פון אייך. איך וויל אייך פרעגן, למעשה איז זיך דאס נישט קיין איסור תורה, סאו איך וויל וויסן וויאזוי מעג מען איינזעצן א איד פאר פאר אזא זאך? קען זיין לויט די געזעץ אבער מיר זענען דאך אידן, איך וויל וויסן איז דען הלכה'דיג מותר צו מסר'ן? ווייל ס'שטייט דאך אז תפיסה איז אזוי ווי מיתה, אדער ערגער ווי מיתה. ווי קען זאגן א תירוץ

קענסטו גארנישט טוהן, אונז זעץ מיר איין ער זאל זיין אף די סטריט און ער זאל נישט שטופן אין אחור, ווייל די שטופן אין אחור מאכט דעם בחור מורא'דיג צובראכן, ס'איז געווען דא א ברית און דער בחור איז געווען ביי די ברית, און איינער האט אים געוואלט סתם ווי מען זאגט דורכשמועסן, פרעגט ער זאג מיר, ס'איז אמת אז יענער האט דיך געטאטשט צען יאר צוריק און דו ביסט נאך אלץ נישט געקומען צו דיר? און יענער לאכט אזוי, און מיינסט ערנסט ביז יעצט ביסט נאך נישט געקומען? איז געגאנגען דער וויקטעם האט אזאלכע קולות געמאכט יענער איז אנטלאפען ער האט געמיינט ער וועט אים הרג'ען זאגט ער וואט הי אינטרודעד מיי פרייוועט פלעיסעס אוו די באדי אוודאי סקווער טשערנאבל טשערנאבל סקווער מיין איך טשערנאבל סקווער קענסטו טאטשן יענעם דעם אחור מיטן די פראנט מיטן ערווה מיט א מיידל קענסטו טאטשן דארט ווי מען טאר נישט אנדערע פלעצער איז דאס זייער זייער שטרענג מענטשן פילן ווערי אפענדעד אז די טאטשסט זיי דארט ס'איז דא אפילו בחורים וואס זאגן אז זיי גייען נישט אין מקווה ווייל איך האב געהייסן זאל נישט גיין זאגן מיר, זיי קענען נישט ליידן ווי די אלטע חזירים נעמען זיך קוקן אויף זייער ערווה, די די די דאונט פיל גוד איוון אז מען קוקט אויף זיי, סאו אונז די די איינזעצן איז נישט וועגן דעם ווייל אונז געבן מיר מיתות בית דין צו אונז געבן מיר עונשי בית דין, פשוט הי שוט בי אף די סטריט ווייל ער אינטימעדעיטעד קינדער, און חוץ פון דעם אונז זעצן מיר אים נישט איין, זעצן זעצט אים איין דער בחור.

ד' מיתות בית דין און קיין שום עונשין פון בית דין. יעצט איך זעה אז איר זענט זייער קאנסערנד, איך מיין ס'איז א פרויענישע קול, איך זעה איר זענט מורא'דיג קאנסערנד וויאזוי מען מעג איינזעצן משה מנחם'ן, איך פארשטיי וואס איר זאגט, איך פארשטיי זייער קלאר, איר האט א גוטע קאנסערן, ווייל איר טענה'ט אז אין די תורה, די תורה, די תורה, קודם וויל איך זאגן א כלל, כ'האב שוין געזאגט אסאך מאל. מאל אין סקווער איז נישט דא קיין תורה, נישט דא קיין תורה, מען האט אוועק געמאכט תורת משה מכל וכל, ווען כ'האב געמאכט די מקווה האב איך אמאל געזאגט אז דאס טאר מען נישט טון ווייל ס'האלט נישט אויס להלכה, האט זיך איינער אנגערופן קיינער העט נישט וויסן, ביי אונז אין סקווער העט קיינער נישט נאכפרעגן, האב איך געזאגט דאס איז עקירת כל התורה כולה, יעצט וויל איך פרעגן אן אנדערע זאך, צו דאס וואס איך פארצייל אייך איז אמת צו נישט ווייסט מען נישט, קען זיין ס'איז א ליגנט, ווייסטע, אבער. דאס אז מ'האט פארברענט ראטענבערג ווייל ער האט געדאווענט אין פרידוואלד, דאס איז יא געווען על פי תורה? האט זיך איינער אראפגעשטעלט פרעגן דעם רעבן, דו שייגעץ טמא וואס דו ביסט, דו האסט ארויסגעשיקט דיינע שלוחים צו פארברענען א גאנצע משפחה? ווען דאס געלונגט ווען וויאזוי מ'וואלט געוואלט, ווי סקווער וואלט געוואלט, וואלט דאך געווען אויסגעווישט א גאנצע משפחה אויף אש. דאס איז יא געווען על פי תורה? פארוואס פאלט אייך נישט ביי

יום טוב ראש השנה, יום כיפור, סוכות, האט מען צוזאמגעשטעלט א מנין פאר נחום ראזענבערג. און שטעל דיר פאר, ראטענבערג דארף מען פארברענען, נאר פאר נחום ראזענבערג דארף מען צושטעלן א מנין. דער רבי האט עס נישט געטון פאר ס'איז נאר אויסגעקומען אז איך בין דער איינציגער וואס איך בין דארט געווען ראש השנה, יום כיפור און סוכות מיט מיין טאטן, ווייל איך האב געטענה'ט מיין טאטע און מיין מאמע ביי מיר זייער וויכטיג, זיי האבן מיך געברויכט האבן, און איך האב געקענט באשטיין צו דאווענען ראש השנה, יום כיפור און סוכות ביחידות אויכעט. איך האב שוין געדאווענט צוויי מאל ראש השנה אין אוקריינע ביחידות. ווייל איך בין געווען עוסק אין א מקווה, כ'האב נישט געוואלט אוועקפארן ווייל ס'איז מיר א שאד געווען, מען האט עס געקענט שוין כשר'ן ווייל נאכדעם קומט שניי מיט אייז האט מען א גאנצן ווינטער נישט שוין קיין מקווה. צו מיר איז נישט געווען אינטערעסאנט דער גאנצער מנין, און בלאזן שופר קען איך אליין, ווייל ס'האט מיר אמאל געזאגט א איד, א באיאנער חסיד, ער האט געזאגט נחום, פארסט אזויפיל ארום, איך בין בעל תוקע אין באיאן אין ווילימסבורג, איך וויל דיך אויסלערנען צו בלאזן שופר, איך קען בלאזן שופר, איז וואס? איז גייט דער רבי אזוי, פארברענט ער א מענטש, ראטענבערג, און שטעלט צו פאר נחום ראזענבערג א מנין, נחום ראזענבערג רעדט סם אויף דעם רעבן, נחום ראזענבערג האלט פון דעם רעבן נישט כי הוא זה, דער רבי איז אן אויסוואורף, סאו איר זארגט אייך יעצט על פי תורה, עס איז נישט דא קיין תורה, ווען מען פארט אריין אין סקווער ענדיגט זיך תורת משה, דער אייבישטער האט געגעבן די תורה פאר די גאנצע וועלט ביז ווען מען קומט אריין אין סקווער, און נישט אמאל, אמאל ווען רבי יעקב יוסף זכר צדיק לברכה האט געלעבט איז געווען דארט תורה, דער רעב. פון ווען דוידל האט איבערגענומען. סאו מיט דעם האב איך אייך געענטפערט. אבער נאכדעם האב איך געוואלט פרעגן, פארוואס עפעס ווען איינער קומט ארויס זכאי, זאגט איר אלעמאל מ'האט אונטערגעקויפט דעם שופט, ווען איינער קומט ארויס חייב, איז זיכער אז ער האט געזינדיגט, אפשר האט משה מנחם נישט געזינדיגט בכלל, ער איז א איידעלע אינגערמאן, און ער איז געווען זיכער ער גייט ארויסקומען חייב, סאו וואס זענט איר סתם אזוי קעגן אים?
באמת די פרעגסט זייער א גוטע קשיא און די פרעגסט בצדק, און אויכעט ס'איז דא אנדערע וואס די פרעגן אז די פארלאזט דיך אויף די גאווערמענט איינצוזעצן און די פרייסט דיך און די האלטסט זיי טוען ריכטיג פארוואס זאלסטו יעצט נישט האלטן אז זיי האבן געטוען ריכטיג וועל איך דיר ענטפערן קודם וועסטו אויסהערן די אימערדזשענסי פון קעסטל הונדערט און דארטן ברענג איך אז כ'האב גערעדט מיט אסאך סקווערע בחורים די נושרים, דעמאלטס ווען מיין טאטע הריני כפרת משכבו איז געווען אין פרידוואלד נוירסינג האום, און זיין נאמען איז ארויף געקומען דריי מאל, אויסער דעם דעם נעקסטן אינדערפרי ווען ער איז ארויס געגאנגען פריי האט מיך אנגעקאלט א איד פון בארא פארק וואס איך קען אים, אז אין זיין בית מדרש ווי ער דאווענט האט א איד אויסגעקלאפט קוק וואסארא רשעות איז דא, משה מנחם האט מאלעסטעט מיינס א נעפיו אין סקווער, האב איך צוריק געקאלט דעם איד, ביסט זיכער אז ס'איז משה מנחם ווייל ס'איז דא א ברודער וואס ער איז אויך א חזיר, האט ער מיך צוריק געקאלט ס'איז משה מנחם, איז במילא איך נעם נישט קיין צדדים, די פאקט איז אז יעדער ווייסט, און כ'וויל דיר זאגן נאך א זאך, משה מנחם איז נישט קיין יונגערמאן און ער איז נישט קיין ערליכער יונגערמאן, ווייל טאמער איז ער א יונגערמאן און אן ערליכער דעמאלטס, דעמאלטס איז הערשי ברייער אויכעט אן ערליכער יונגערמאן. כ'מיין, ס'ווענדט זיך האו יו וואנט טו לוק עט דעם. און בוקסבוים דער מלמד איז אויך אן ערליכער, און דער וואס מ'האט געכאפט אין טוילעט, א מלמד וואס האט זיך פארשטעלט מיט א מאסק און ער האט געטאטשט קינדער איז אויך געווען אן ערליכער, און זיין ברודער הערשל טויבנפעלד איז דאך אויכעט א יונגערמאן אן ערליכער, אבער די פאליס האט א ריקארדינג ווי ער האט מודה געווען אז ער האט מאלעסטעד, און ער האט אפילו געאפערט הונדערט טויזענט דאלער פאר דעם בחור, און דער בחור האט געזאגט איך וויל נישט קיין געלט, איך וויל. דזשאסטיס, און די דזשאסטיס סיסטעם האט עס אזוי פארדרייט אז מ'האט ארויסגעלאזט הערשל טויבענפעלד מיט א סוויטהארט דיל, און אייזענבאך דער שמש וואס האט זיך אנגעהויבן די צרות אין סקווער ווען איך האב אנגעהויבן אנצודרייען די שטאט איז ארומגעלאפן יעדן איבערבעטן, סאו ער איז אויך אן ערליכער יונגערמאן, איף דעטס די וועי יו וואנע לוק עט איט, איך האב דיר צו זאגן נייעס, דער רבי איז אויך אן ערליכער יונגערמאן, און ס'דא אויף אים אלעגעישאנס, איך האף אז דאס. וועט דיך מאכן פארשטיין אלעס. ס'האט גארנישט צו טון מיטן לאו סיסטעם, ס'האט צו טון אין זאמער היסטערי פון יעדן. יא, א גוטן ר' נחום. האב איך געהערט א אישו נעכטן וועגן טויבנפעלד. כ'מיין איר זענט אביסעלע אףף. ווייל אז איר גלייבט אין די דזשאסטיס סיסטעם דארף עס גיין ביידע וועגן. האלט איר אז דזשאסטיס סיסטעם איז ריכטיג און וואס זיי באשולדיגן איינעם מיינט אז יענער איז שולדיג?

איך דארף זאגן יא, די מאל איז געווען טאקע נישט אמת, און די אנדערע מאל איז יא אמת. ס'קען זיך אלץ מאכן. ס'איז נישט מוכרח צו גלייבן יעדן מעשה הונדערט פראצענט. דורך הרב בערלאנד, ווער זאגט אז ס'איז אמת? זי ווייסט אז ס'איז אמת, זי איז שוין דארט געווען. אמאל איז עס אמת, אמאל מאכט ער אויף א מעשה און וויל יענעם אונטערברענגען. ס'איז נישט מוכרח אז עס קען נישט זיין אז איינער זאל עפעס אויפמאכן א בלבול. דו האסט געזינט פון א גרויסן שכח. איך האב געוואלט זאגן צוויי נקודות וואס דו דארפסט הערן, און כ'האב אלעס געזאגט באריכות אויף קעסטל נאמבער הונדערט, אויף דעם עמורדזשענסי. יעצט הער מיך צו, דו פרעגסט אפשר האט ער אויפגעמאכט די מעשה, וויל איך דיר זאגן, א קינד אין די יארן, ער כאפט אפילו נישט אז סעקשועל אביוז איז א פראבלעם, ער איז אזוי נאאיוו, ער ווייסט גארנישט. און וועגן דעם וועסטו קיינמאל נישט הערן אז קינדער מאכן אויף אזא מעשה, אנלעס אז ס'איז דא א מעריטעל פראבלעם און די מאמע לערנט אויס קעגן דעם טאטן וכדומה. ביי דעם איד איז נישט דא די אלע זאכן. איז במילא צו זאגן אז דאס קינד האט אויסגעטראכט אזא מעשה, אין די סייקייעטרי בוקס פיט דאס נישט אריין. יעצט לאמיר גיין ווייטער. ער איז געווען א יונג בחור'ל פון דרייצן און ער איז געגאנגען צו רפואה און ער האט זיי פארציילט. און אין די נאוטס פון רפואה שטייט אז זיי האבן נישט גענומען עקשאן צו גיין צו די פאליס, איר הערט, ווייל די חתנים האט קיינער נישט קאמפלעינט אז ער האט געטאטשט א חתן, און דאס האט מען זיך געברענגט די גאנצע צייט אז ער האט שוין געלערנט אפאר הונדערט חתנים, איר ווייסט וויפיל בלאף דא ליגט? דזשאסט לוק עט איט נישט מיט סקווער אויגן נאר מיט נארמאלע אוטסיידער אויגן. און יעצט וויל איך דיר זאגן נאך א נקודה, און דאס וועסטו אויך הערן אויף קעסטל הונדערט בשלמא, ווען ס'איז א געהעריגער דזשאדזש און ס'איז דא א דזשורי און מ'טרעפט אים נאט גילטי, וואלט איך מיר געהויבן די הענט. למעשה איז אזוי, דער דזשאדזש איז געווארן אריינגעשטעלט דורך סקווער צוויי טויזנט וואוטס, און געלט איז דא גאלאר ווייל דער רבי האט גע'גנב'עט אלע יארן געלט וואס מ'האט געדארפט האבן פאר חינוך פאר די קינדער און האט זיך געטראגן אין די שווייץ באצאלט ער יעצט צוריק פאר זיינע נאנטע מענטשן. איז במילא דער דזשאדזש איז בייעסד, ווייל געלט איז דא גענוג און זאגארבי האט נישט געוואלט וואס אונז האמיר געוואלט אז מ'זאל עס מאכן ערגעץ אנדערש אדער ס'זאל גיין פאר א דזשורי איז במילא דאס איז בכלל נישט געווען קיין טרייעל איך רוף דאס א מאק טרייעל ווייסט וואס הייסט א מאק טרייעל די קינדער שפילן זיך אין חדר פרייטאג נאכמיטאג די מיידלעך און מ'מאכט א מאק וועדינג מ'מאכט א מאק מאמע וואס זי צינדט לעכט דאס איז געווען א נאכגעמאכטע דזשאוק, און פאר מ'האט נאך אנגעהויבן האב איך געזאגט דאס גייט זיין א פלאפ, והא ראיה ס'איז א פלאפ אז ער האט באפרייט נאך צוויי איינעם דעם זעלבן טאג און איינעם האט ער שוין באפרייט פריער אויכעט, און ס'איז דא א פערדער וואס מ'האט אים אויך באפרייט בעיסיקלי אין מאנסי וואקן זאל, און משה טורנער האט דאך אויך געוואקט, און איך וויל דיר זאגן א זאך. כ'האף דו האסט קינדער און אייניקלעך, און דער אייבערשטער זאל דיך בענטשן מיט וואוילע קינדער און אייניקלעך, נאר כ'זעה דו נעמסט דיך אזוי אן פאר דעם הייליגן סקווער, כ'האב דיר צו זאגן נייעס, וואטש יור טשילדרען, און איך וויל דיר זאגן א סוד, כ'וואלט נישט געטראסט דעם רעבינ'ס קינדער אויך נישט, כאטשיג כ'האב נישט אויף זיי עפעס א שלעכט ווארט, אבער היינט טראסט איך קיינעם נישט.

איך האלט אויכעט הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו אז מען דארף אנהייבן צו לערנען אין סקווער אז מען זאל זיך וואטשן פאר אלע חזירים ווייל אויב משה מנחם טויבנפעלד איז באפרייט געווארן ווייל דער דזשאדזש האט אזוי געזאגט און דער דזשאדזש איז געווען אונטערגעקויפט אונטער סקווער ווייל ער האט באקומען די וואוטס איז דער פשט אז ער איז יא א חזיר ווייל איך זעה נישט אז אויף רבי שלום פאללאק אדער אויף און איך זעה נישט אז אויף שיעלע לייפער זאל מען דאס זאגן סאו פארוואס האט מען עס פונקט געזאגט אויף משה מנחם? און דער אמת איז איך האלט טאקע אז ער טאר נישט לערנען מיט חתנים און בפרט נאך אז זיין ווייב האט געפלאצט אין א באס האט ער געדארפט גראד אויפהערן ווייל פארשטייסט אליינס מען ווערט נתחמם ס'איז נישט געמאכט פאר יעדן צו לערנען מיט חתנים ס'איז זייער א שווערע לימוד און דער בחור פארציילט אים און דער יונגערמאן און וויאזוי ער איז געלעגן און וואס ס'איז געשעהן נא נא נא נא דעטס נאט מעיד פאר עניבאדי. סאו איך האלט אויכעט הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו, ווייל יעצט הייב מיר אן צו זעהן אז דער איז נאובאדי קלין אין די גאנצע שטאט, נאובאדי! ווייסט אויף וועם איך וואלט געזאגט ער טאטשט נישט קיין קינד? עסט לאכן, אויף לייבי שטערן'ס טאטן, ער זעהט אויס צו זיין זייער אן ערליכער עה הי מיינדס היז אוין ביזנעס, אויף אים האב איך נישט געהערט ער זאל איינעם טאטשן, ווען איינער זאל מיך פרעגן ווי ער זאל לאזן שלאפן א קינד ביינאכט צו ביי משה מנחם טויבנפעלד צו ביי לייבי שטערן'ס טאטע וואלט איך געזאגט לייבי שטערן'ס טאטע. לאך לאך, לאך דיך אויס, טויבנפעלד איז ארויס, לאך לאך די גרויסע חזיר געלט געלט קוועטשער די סחטן וואס די ביסט. איך וויל דיר עפעס זאגן, לאך לאך, נישט נאר טויבנפעלד איז ארויס, איך וועל דיר זאגן נאך איינעם, ס'איז דא א וועלטס חזיר וואס יעדער אין סקווער איז מודה האט מטמא געווען דעם מיט יענעם,

סאו וואס האב איך צו לאכן? לאכן זאל איך? ס'איז נעבעך א בראך אז א יעדעס ווייבל אין סקווער וואס זי גייט אין מקווה איז זי זיך מטהר פאר איר מאן, און זי גייט אריין צום רעבן מיט א קוויטל און זאגן רעבע היינט נאכט גייען מיר אונז מאכן א בעילת מצוה, ימח שמו פון דעם גאנצן מנהג, דאס איז די גרעסטע חזר'ישע זאך, אויף דעם זאגט די גמרא ארור שוכב עם ב המה, איר פארשטייט? סאו, און די ווייבער קוקן אויפן רעבן, און ממילא ווערן די קינדער רויט אזוי ווי די רעבע, היינט גייען זיי שוין ווערן ווייס, דאס איז די גרעסטע חזיריי אין זין צו האבן אפילו א רעבן בשעת תשמיש, ווייל דאס מיינט אז די קינדער זענען ממזרים. יעצט וויל איך דיר זאגן איין זאך. סא זאגסטו אז לאך לאך, העהעהה, ס'איז נאך דא אסאך צו לאכן, יעדעס ווייבל וואס זי גייט דורך די מקווה מיטן רעבן און זי גייט מיט איר מאן אין בעט ברענגט אראפ א קינד פרי מיט פאר אזאלעכע משה מנחם טויבענפעלד זיין ברודער הערשל טויבענפעלד און קען זיין מ'וועט נאך אמאל צוריק ברענגען הערשי ברייער ווייל באמת ער איז א שוטה ער איז אנטלאפן אז מ'האט היינט אזא דזשאדזש וואס ער לאט יעדן פריי זאל הערשי צוריק קומען עט ער האבן ווייטער פרי מיט פאר אלל סא איך לאך.

הא הא הא. לאמיר אבער זאגן ס'איז א פלאפ פאר נחש, קודם הייס איך נחום, ס'איז געווען אמאל איינער ער האט געהייסן דאמפ און ער האט געוואוינט אין לאנדן און ער האט זיך נישט פארטראגן מיטן שאצער רעבן, זיי האבן זיך ארום געווערטלט און שאצער רבי פלעגט אים רופן לאמפ, האט ער געזאגט פארן שאצער רעבן אז דו וועסט מיך רופן לאמפ וועל איך דיך אויך רופן מיט א ניק נעים און וואס איז א ניק נעים פאר שאץ, כ'וויל עס נישט נאכזאגן כ'וויל נישט מנבל זיין מיין מויל. סאו בקיצור ס'איז נישט נחש ס'איז נחום ווייל אויב ס'איז נחש וועל איך דיר זאגן דוד טווערסקי איז א קי. כ'מיין אז די הייבסט אן מיט די שטותים וויל איך דיר יעצט אבער עפעס זאגן ס'איז א געוואלטיגער פלאפ פאר די קינדער פון סקווער די האסט א טעות ס'איז נישט איך האב דעם פלאפ עטס האטס דעם פלאפ עטס דארפטס לעבן מיט דעם חזר און אזוי ווי ער איז נאך דא צענליגע וואס די רבי מחפה אלע יארן און ממילא האט איטס א סיריעס פראבלעם, שטאטס מ'זאל זיך אפשטעלן און זאגן ווי וואנט טו העוו א קלין קאמיוניטי, זאגט מען ניין אונז וויל מיר האבן א רעבן, וואס געט ענק די רעבן דאס וויל איך וויסן, ער געט ענק דירות אומזינסט? ניין ער רייסט אייך דריי פיר הונדערט טויזענט דאלער פאר א קליינע דירה א מעטש באקס, סאו וואס האט עטס פון דעם רעבן? אז עטס מוזטס קומען צום טיש, און אז עטס ענק ער האט ענק צוגעשטעלט א חינוך, וואס די מיידלעך קענען נישט קיין עי בי סי, און איך האב געהענדלט עטליכע קעיסעס פון סקווערע מיידלעך וואס זענען געווען פון צוועלף ביז פופצן וואס זענען געווען פרעגנענט, איינעם האט דער רעבע געהייסן זאל מאכן אן אדאפשן אין די שווייץ, און איינע האט די דאקטער געזאגט בכלל נישט זאל עס אויסטראגן, סא וואס איז דער פלאפ? מיר איז דער פלאפ? די ביסט דיך טועה, די האסט א ביטערן פלאפ, און שטעל דיר פאר אז יעצט איז אזוי, וויאזוי וועט זיין ווען ס'וועט זיין דריי ברידער און זיי וועלן זיך רייסן, דעמאלטס וועט פאלן אינגאנצן די מאראל.

הריני כפרת משכבו איז געווען אין פרידוואלד זענען זיי געקומען יעדע טבילה האבן זיי געשיקט אנדערע צען שקצים צו פופצן און זענען איינער האט געסטראשעט די שייגעץ אונז וועלן אראפברענען דעם גאנצן פרידוואלד און איך גיי נאך ס'גייט נאך ארויסקומען דאס אלעס זארג דיך נישט כ'האב עס נאר נישט געקענט טוהן ווען מיין טאטע האט געלעבט ווייל כ'האב מורא געהאט די רוצחים וועלן אים אנצינדן איז למעשה וויל איך דיר זאגן נעם נישט קיין סיידס אז ס'איז ליגנט אלע זאכן. טעיק א לוק עט די היסטערי, און טעיק א לוק אז סקומט איינער און ער זאגט איידעס, סאו למחה שמו יבוא, שכוח פארן צדק צדק תרדוף. יא, מען זעט פון די קינדער וואס די אייבערשטער זאגט, וויאזוי קענסטו זיין פרייליך און דו קענסט אפדרייען דיינע זאכן ווען איך בין אזוי טרויעריג ווען איך האב נישט אלעס וואס איך טראכט ווילאנג מ'וועט שטיצן די דראגס מאלעסטערס. מיט די רבנים וואס קומען ארויס מיט זייערע גארבעדזש שטיק, און אזוי ווי א פחייה טובה אין מצרים וואקסט מען קען ער זיך אויפשטעלן און רעדן אבער זייערע זאכן, און מיט אריינווארפן בחורים אין גארבעדזש קען און די אלע אנדערע און און און שטיצן די אלע די גאווערמענט צו מאכן ס'זאל זיין א א פלאץ ווי מ'קען נישט וואוינען, לאמיר זיך צאמנעמען, איר קענט מאכן א נאמבער ווער ס'איז וויליג צו זיך אויפשטעלן, און און נאך נאך א זאך וואס כ'האב פארגעסן, אז א רב וואס גייט אין קאורט וואס טוט זיינע שייגעץ שטיק זאל מען פארמאכן זיין בית מדרש, ער האט נישט קיין רעכט צו פארשפרייטן, ער איז נישט די מענטש וואס קען פארשפרייטן אידישקייט דארף מען ארויס שיסן אין די גאס ווי א דאגי, ווייל אויב נישט וועט ווייל צום סוף וועט ער אונז מאכן פאר דאגיס, איז איז מיין איך ס'וואלט געווען די בעסטע עצה ווען איר מאכט א נאמבער, ווער ס'איז וויליג מען גייט מאכן א קאמיטי נאך א גרופ וואס גייט אקעגן די אלע גארביטש די רבנים, אזוי ווי מ'וועט מאכן א כינוס כלל ישראל וועט זיין די אנדערע כינוס כלל ישראל, די די וועלן זיך אננעמען פאר די רבנים און די וועלן גיין אקעגן די רבנים, און דאכט זיך מיר אז איר וועט האבן מער ווי האלב אויף אייער זייט, כ'זאג אייך צו איר דארפט מאכן א נאמבער מענטשן זאלן אריינרופן און ווער ס'וויל זאל זיך אנרופן מען גייט גיין סלאולי סלאולי מען גייט גיין א מאוועמענט אקעגן די אלע שקצים וואס האבן די נאמען רבנים מיט מיט מיט לידערס מיט געלט פרעסערס מיט די אלע חברה.
שפארסט. כ'האב געטוישט דעם קול פון דעם וואס האט אריינגערעדט, איך וויל דיר זאגן, דו זאגסט זייער גוט, דו זאגסט צו די זאך, און איך האלט אויך אזוי אז די אלע ישיבות, די ראש ישיבות ווילן זיך קונה זיין א גוטן שם, כ'האב שוין גערעדט וועגן די ישיבה אין מאנסי פון אפרים וואקסמאן, און ס'איז עטליכע וואכן האבן זיך באקלאגט אז זיי נישט געווען מצוינים האט מען זיי נישט אנגענומען, יעדער טוט די זעלבע, יעצט דו זאגסט מען זאל מאכן א קאמיטי, איך וויל דיר מסביר זיין, ס'שטייט. אין די גמרא אז מ'האט נישט געקענט דן זיין דיני נפשות ווילאנג נאר ווען ס'איז געווען די בית דין און די סנהדרין זענען געזעסן אין לשכת הגזית. די ס'שטייט אין די גמרא אז פערציג יאר פארן חורבן האבן זיך די סנהדרין ארויסגעצויגן פון לשכת הגזית פארוואס ס'איז געווען אזויפיל רציחות קוק נאך וואס ס'איז האסט זיך געזאגט דא אין קינות מיט אלעם. יעצט אויב סנהדרין הרג'ענען דריי מענטשן אין זיבעציג יאר הייסן זיי א בית דין קטלנית. האבן זיי זיך ארויסגעצויגן אינגאנצן, מ'האט נישט געקענט געוואיאידע זיין מער גארנישט. איז וויל איך דיר זאגן די זעלבע דא אויך. דו זאגסט מ'זאל ארויסווארפן די רבנים אין א שול ווי זיי זענען זאל מען נישט דאווענען, קענסטו אפשפארן אלע שולן איז געענדיגט, קענען זיי קומען דאווענען דארט ווי איך דאווען. דארטן איז מען קיינמאל נישט געגאנגען אין ערכאות. איז לאמיך דיר זאגן נאך א זאך.

אונז ווייס מיר דאס, כ'האב אפילו פארציילט אז אין תשכ"ח האט דער רבי געוויסט אז אין סאטמארער ישיבה איז פול מיט דראגס און ער האט געבעטן א מענטש וואס ער הייסט ראני גרינוואלד אז ער זאל אים זען ארויס צו העלפן וואס מען קען טון דאס אפצושטעלן, דער רבי איז דעמאלטס געפארן אויף פלארידע, ער איז אהיימגעקומען איז ער נישט געזונט געווארן, סאו ראני גרינוואלד וויל נאך העלפן דעם רבי'ן אויף תשכ"ח, היינט האלט מען שוין אביסל מער ווי תשכ"ח, און דער סיגעטער האט ענק אלע צעווילדעוועט. ממילא איז נישט דא קיין קאנטראל, ער האט נישט געכאפט ווען ער האט צעווילדעוועט די בחורים קעגן די רעבעצן, שפעטער האט ער אויך נישט אויף אים קאנטראל, און אהרן האט מען אויך נישט קיין קאנטראל, סא בעסיקלי וואס מען קען טוהן איז נאר רופן די פאליס, מער פון דעם קענט עטס נישט טוהן, און איך בעט אז עס זאל ווערן איין מדובר אין די ישיבה אזוי ווי מען טאר נישט עסן בשר בחלב אדער חלב מיט נבילה, און אויך מאסקאווי דאג טאר מען נישט עסן, און אויך דעם שחוטי מנחות וואס דאס עקזיסטירט שוין נישט אין טעקסעס, איך מיין דאס מעג מען יא עסן ווייל דאס עקזיסטירט שוין נישט.

איך בין נייגעריג, כ'האב געהערט וועגן דעם טויבענפעלד אז אז איינע פון די סיבות פארוואס ס'האט אויסגעזעהן אז דער דזשאדש האט אים נישט אריינגעזעצט אין תפיסה איז געווען ווייל לייבי האט געענטפערט פאפא רב צוויי מאל און ס'איז געווארן דארט א האלבע דזשאוק ממילא האט דער דזשאדש זיך געפילט אביסל אז מ'האלט נישט זיין רעספעקט און דאס האט געטריגערט אז ער זאל ער זאל נישט ארויסגעבן קיין קיין דעות אקעגן פאלן פארן איידער דאס איז אבדעטיוו צו דאס איז בכלל א סברה צו ס'איז בכלל א אמת אפילו א תירוץ אויב איר קענט רעדן דערפון ווען איר רעדט נעקסטע מאל דערפון בין איך נייגעריג אויב איר קענט אריינווארפן וועגן דעם ענין שכוח.
יא איך וויל דיר מסביר זיין קודם כל ס'נישט געווען לייבי ס'איז געווען לייבי'ס א ברודער און נאכדעם האט ער אים געפרעגט זיינע פערזענטליכע זאכן צו ער איז גע'גט מיט מעשה'ס ער האט סתם געוואלט אינטימידעיטן אבער איך וויל דיר עפעס פארציילן ס'איז געווען אמאל א מעשה, א איד האט געפרעגט א צווייטן, אונז זעמיר אויפגעוואקסן אינאיינעם, אונז זעמיר געווען חברים אלע יארן, ברידערלעך, וויאזוי בין איך געווארן אזא שלעפער, איך האב נישט אויף שבת, און דו ביסט א מולטי מיליאנער, האסט זיבן הייזער אין אין ניו יארק? זאגט ער אים, איך וועל דיר זאגן דעם אמת, דאס קומט ווייל איך בין געגאנגען יעדן פרייטאג נאכמיטאג ווען מ'האט שוין פארקויפט, ווי מ'זאגט, העף פרייז, איך האב געקויפט אביסל פארפוילטע צוקוועטשטע באנאנעס, איך האב עס צוקוועטשט די קינדער זאלן עס נישט באמערקן, איך האב ארויפגעלייגט סאור קריעם. כ'האב געטרייט צו לעבן זייער א מצומצם'דיג לעבן, און אזוי האב איך מיר אפגעשפארט די געלט. זאגט ער, הער אויס דו ליגענער וואס דו ביסט, וואס פארדרייסטו א קאפ, ווען דו וואלסט דיר איינגעשפארט אלע געלטער פון יעדן שבת און פון א גאנצע וואך, קענסטו נישט פארמאגן הונדערט מיליאן דאלער'דיגע בילדינגס. זאגט ער, יא, כ'האב דיר פארגעסן צו זאגן איין קלייניקייט, דאס האב איך דיר פארגעסן צו זאגן, כ'האב געהאט אן אנקל אין די וועסט סייד וואס ער איז געשטארבן, ער האט איבערגעלאזט א ביליאן דאלער ירושה, אונז האב מיר זיך צוטיילט צען ברידער. איז געבליבן הונדערט מיליאן פאר מיר. איך וויל דיר עפעס זאגן, ער האט געזאגט פאפא רב צו ער האט נישט געזאגט פאפא רב, לייבי צו זיין ברודער, דאס איז אירעלעווענט, דער סקווערער רבי האט דא אריינגעפאמפט סיי וואוטס און סיי געלט, דאס האט געקאסט א פרייז, ענד דעטס אלל וואט וויר טאלקינג אבאוט, נישט פון קיין פאפא רב. נו, מער וועט ער זיך שוין נישט טשעפען מיט אלוקינו ואלוקי אבותינו.
דער רבי האט צוגעזאגט ער וועט נישט זיצן, וועט ער נישט זיצן. און דער רבי האט אויף דיר געזאגט אויכעט זאכן וואס דארפסט מורא האבן, געב אכטונג פון דער רבי'ס פייער, אלוקינו אלוקי אבותינו. איך וויל דיר עפעס זאגן, ס'איז ארויסגעקומען א ביכל פון מעשות פון א אויף א גרויסן צדיק, איך וויל נישט זאגן, ער איז שוין נישט אויף דעם עולם מסתם פופציג זעכציג יאר, איז געווען אן אייניקל זיינעם, און ווען קומען ווען מ'זאל בעט געבן א שטיקל הסכמה, זאגט ער לאמיך דיר זאגן, דו האסט דריי כרכים פון די מופתים, טאמער עסטו ארויסגעבן אלעס וואס איז נישט געלונגען וואס מיין זיידע האט צוגעזאגט, עט עס זיין זיבעצן מאל אזוי גרויס. פרעגט ער פון וואנעט ווייסט איר? זאגט ער ווייל איך בין אן אייניקל, ער האט מיר צוגעזאגט א בן זכר אלע יארן, איך בין געווארן אלט און איך גיי שטארבן אן קיין קינדער. כ'וויל דיר זאגן, דאס איז שוין אויף פריעריגע צדיקים. יעצט למעשה וועסטו אהער נעמען דעם סקווערער רבינ'ס היסטערי, ער האט צוגעזאגט אז בערגער גייט נישט זיצן, און ער האט צוגעזאגט הונדערטער זאכן, ער האט צוגעזאגט אז שפיצער העט נישט זיצן, ער האט גענומען א יונגען בחור און ער האט אים געלייגט אין דער ערד אויף אייביג, דער בחור איז געדעמעדזשט פאר לייף. יעצט איך וויל דיר זאגן נאך א נקודה, דו ווייסט אז מאטיס פריזל איז אוועק היינט מיין איך, כ'ווייס נישט פונקטליך ווען, ער האט געהאט אדער א זון אדער אן אייניקל וואס איז אויך געווען פארפלאנטערט מיט די אלע רבינ'ס גניבות און זענען אנטלאפן אויף בראזיל, און פון דארטן איז ער צוריק געקומען אויף לאנדאן, און למעשה ער האט נישט געהאט צו עסן, ער האט נישט געהאט קיין טיש, ער האט נישט געהאט קיין בענקלעך, די כולל יונגעלייט האבן אים צוזאם געשטעלט אלטע צובראכענע בענקלעך און א האלץ האט מען געמאכט א טיש, בקיצור, ס'איז געווען דארטן נאך איינער וואס האט געהאט צו טון מיט די גאווערמענט ער איז אויך אנטלאפן דארטן, און זיי האבן זיך געטראפן שקר און שלמזל אינאיינעם, למעשה איז. יענעמס קרובים זענען געפארן אויף פסח צו אים אביסל אים אונטערהאלטן, און זיי האבן מיטגענומען זאכן אויף צו עסן מיט אנדערע זאכן, איז האבן זיי געזאגט פאר סקווער אז אזוי ווי פריזל'ס א זוהן צו אן אייניקל איז אויך דארטן וועלן זיי אויך מיטנעמען אלעס וואס מען וואס מען מיטשיקט, און וואס מיינסטו האבן זיי מיטגעשיקט? א גרויסן באקס מיט פתגמין קדישין. עטס בעקט נישט ענקערע מענטשן וואס האבן געמאכט גניבות, עטס האטס א פאבליק שעלטער, די געמיינע שעלטערייען וואס די רבי האט געזאגט, טאמער האט די רבי עפעס געזאגט וועט עס אריינגיין צו אים און צו זיין משפחה, ווייל אזוי שטייט אין חומש, דער אייבערשטער האט געזאגט, ומקללך אאור, ווער ס'שעלט א איד איז געשאלטן, און איך וויל דיר זאגן נאך א זאך, כ'האב נישט געזען דעם רבינ'ס ברכות זאלן אזוי ארבעטן ביי די אלע אנדערע פארברעכערס, כ'האב נישט געזען, כ'האב געזען הונדערטער מענטשן וואס האבן געזאגט די רבי האט צוגעזאגט, ס'איז נישט געווארן גארנישט, און דא האט די רבי נישט צוגעזאגט, דא דא האט די רבי געגעבן ממשות, וואוטס מיט געלט, כ'וויל דיר פארציילן א מעשה, ס'איז געווען א איד אינדערהיים, האט געטון פאר כלל זאך, קיצור איינמאל האט אים א גרויסער צדיק געשאלטן ער זאל נישט מוציא שנתו זיין, בקיצור, און דער איד האט זיך זייער דערשראקן, איז ער געלאפן צו זיין רבי, האט אים זיין רבי געזאגט אזוי, הער אויס. ביז איבערס יאר צום היינטיגן טאג זאלסטו גארנישט זארגן, ס'וועט דיר גארנישט געשען, ווען ס'וועט קומען איבערס יאר אין די צייט א נאכט פריער זאלסטו פארלאזן די שטאט אויף הונדערט קילאמעטער אוועק, ווייל טאמער עסטו יא מוציא שנתו זיין עלן דיך די חסידים הארגענען, סאו קודם פאר אוועק אז דאס יאר זאל דורך גיין. דעם לעצטן טאג. סאו וויל איך דיר זאגן עפעס, הייב נישט אן מיט די געשעלטעכצער, אזוי האט ער עס געטרייט אוועקצונעמען דעם לאנד, ער זאל נישט בויען דארטן קעגן איבער דער טריסקער, ער זאל נישט קענען דארט בויען, און איך האב שוין געזאגט אין א פריעריגן האטליין, איך האלט נישט אז דער סקווערער רבי איז געווען אזא שלעכטער מענטש, דער אלטער, אז זאגן מען טאר נישט מיילן ארום און ארום האבן שול, איך האלט אז דאס האט היינט דוד'ל דיר פארקויפט, און ער פארקויפט ליגנט פון קאפ ביז פיס, ער האט זיך ארויסגעצויגן אויסער די שטאט, אוודאי די שטאט איז אויך געווען געפערליך, ס'געווען א שוחט, ר' מנשה פריד האט אים געזאגט, רבי די נסיונות, הסתכלות אסירה, נאך א האלב יאר האט ער זיך שוין נישט באקלאגט, פרעגט אים סקווערע רבי וואס איז געשעהן, זאגט ער איך האב מיך שוין צוגעוואוינט, סקווערע רבי געזאגט אה אז מ'געוואוינט זיך צו צו דעם דעמאלטס איז א גרויסע צורה, סאו איך וויל נישט הערן די אלע מעשה'ס, די רבי האט געזאגט, איך אליין האב שוין געזעהן אזויפיל ליגנט וואס מ'האט געזאגט אינעם נאמען פון רבי'ן, איך האב דאך געארבעט פאר ענק דריי יאר ביי די מקווה, איך ווייס אלע שקרים וואס דארט איז געווען. מען האט געזאגט ביי א אסיפה, מען האט מ'וועט ארויסגיין מ'וועט זאגן די רבי האט געזאגט, און איך האב זיי דעמאלטס געזאגט אויב די זאגסט עס זאלסטו וויסן עס איז עקירת כל התורה כולה ווייל עס איז א פסול'ע מקווה, האט איינער געזאגט קיינער וועט ער נישט נאכקוקן, זאג איך אים קיינער נישט אבער עס איז דא איינער וואס וועט יא קוקן און דאס איז דער אייבערשטער און איך גיי נישט דא בויען א פסול'ע מקווה, אוי וואס איך האב דארט צאמגעזעהן, און איך וויל דיר דערציילן א מעשה זאלסט וויסן. געווען א איד דא אין ווילימסבורג ער האט געהאט א סטאר און עס האב זיך שותפים צוטיילט און צוקריגט בקיצור איין שותף איז געקומען און ער האט געזאגט אז יענער און יענער רב איז מיין רב און ער האט געזאגט זאל זיין פארשאלטן ביסט א גנב און א גזלן איז ער אריינגעגאן וויינען צום סאטמאר רב בסך הכל בין איך געווען א שותף ס'טראגט נישט די ביזנעס איז גוד דעי יו גאו ווי קומט ער מיך צו שעלטן האט די רבי געזאגט לאמיך דיך אויסלערנען דער איד קען דיר געבן א ברכה זאלסט ווערן אן עושר צו ער קען דיר געבן א ברכה פאר געזונטהייט ניין ער איז א פשוטער ארבייטער ער ער פארפערט אמאל א זמן קריאת שמע ותפילה אויך, זאגט די רבי לערן דיך אויס א כלל, ווער ס'קען נישט בענטשן, דער קען נישט שעלטן. בלעם האט געקענט שעלטן אידן, ער האט אבער געקענט בענטשן אויכעט. יעדן טאג שטיי מיר אונז אויף, וואס זאגן מיר אונז? מה טובו אהליך אוהו הו הו יעקב. ווייסט ווער ס'האט עס געזאגט? אפילו מרשע! האט דער רבי געזאגט, לערן דיך אויס ווער ס'קען נישט בענטשן קען נישט שעלטן. די ברכות פונעם סקווערע רמ האב איך שוין געזען. דאס רשעות אז ער קען הייסן פארברענען א מענטש האב איך אויך געזען, אזוי ווי יענער רבי האט געזאגט זאלסט נישט זיין דעם לעצטן טאג אין די שטאט, אויב נישט וועלן דיך די חסידים פארברענען. סאו האב איך געזען די אלע שלעכטע מידות, מידות משחתות האב איך געזען ביי רמ. צו ער קען בענטשן ווייס איך נאך נישט, סאו קום מיר נישט אן און ער שעלט שוין אן וואס די רבי האט געזאגט, וואס די רבי האט געזאגט וועט אריינגיין אין אים און אין זיין משפחה, דעטס עקזעקטלי ווער איטס גאוינג טו, ווייל איך האב דעם מענטש גארנישט געטון שלעכט, כ'האב אים בסך הכל געטון איין זאך, כ'האב אים געבויעט א מקווה יארן לאנג, איך ווייס נאך נישט צו ס'איז היינט פערטיג צו ס'איז כשר צו נישט, אבער א קוואל איז נישט דא קיינער היינט אין אמעריקע וואס ער קען א קוואל, ס'איז דא איין מענטש וואס איך האב ביי אים געלערנט מקואות ר' מאיר פויזן, און ער האט מיר געזאגט איך זאל עס נישט בויען, ער האט געזאגט ס'הייסט ספרינג וואלי, ס'איז דא איבעראל ספרינגס אונטער דער ערד, ס'שטעלט אפ דעם גרויסן האדסאן ריווער, און מיט אלע טונעלן אונטער דער ערד קומט עס אן דארטן, און ס'קען גאר זיין ס'איז בכלל נישט קיין קוואל, ס'קען גאר זיין ס'איז גאר פון דעם אושען, און וועגן דעם איז געווען, איך האב איך האב אים נישט געוואלט פאלגן, ווייל גיי לאז איבער אזא מין ארבעט וואס קיינער קען נישט, למעשה האב איך געזען ס'האט זיך געפירט פון הימל איך זאל עס טאקע נישט ענדיגן, איך בין נאכנישט זיכער צו עטס האט עס געמאכט כשר. ס'האט עס נישט געמאכט כשר, דאס רשעות און די שייגעץ שטיק מיט די לגיונות האב איך דארטן צוגעזעהן, און נאכדעם האב איך געטוהן דעם רעבן אזא טובה וואס קיינער האט אים נאכנישט געטוהן אזא טובה, איך האב אים אויסגעקלינט זיין שטאט, איך הייב אן צו מסופק זיין אפשר אין טשערנאבל האט מען אויכעט געמעגט מכשיל זיין קינדער, איך ווייס נישט ווייל יעצט פירט זיך דאך אלעס טשערנאבל ס'איז סקווירא, איך הייב שוין אן צו האבן גרויסע ספיקות וואס דארט איז געווען. נאר וואס, כ'וועל ענדערש זאגן אז די רבי איז א אויסווארף מיט זיינע מענטשן ארום און ארום זענען אויסווארפן, ווי אריינצולייגן דופי אין פריעריגע צדיקים. סאו איך האב דעם רעבן געטון די גרעסטע טובה, איך וויל דיר עפעס זאגן, קען דיר עפעס זאגן, איך בין זיכער אז סיי רבי יעקב יוסף וואס איז געווען אן איש קדוש מאוד, און סיי דער טשערנאבלער, און צוריקגייענדיג ביז צום בעל שם טוב, זענען אלע מכיר טובה די ארבעט וואס כ'האב געטוהן. יעצט איך וויל דיר זאגן א אינטערעסאנטע זאך, ס'איז געווען א דיסטריקט אטוירני וואס ער האט געהייסן קען גריבעץ, און ער האט אנגעהויבן צו רודפ'ן סקווער וועגן געוויסע פראגרעמס, ער גאנגען דער סקווערער רבי האט אים געשיקט א קללה אז דער טאטע דער טאטע וועט זיך פאר אננעמען דער טאטע. און א פאר יאר, א צוויי יאר צו אנדערטהאלבן יאר שפעטער האט מען אים געכאפט אז ער האט געהאט א לאנגע ערוה און ער האט זיך פארגעסן צוצוזיפערן דעם זיפער און ער האט געוואלט בועל זיין דארטן אן עי די עי. און זי איז ארויסגעקומען קעגן אים און ער האט פארלוירן זיין דזשאב. ער האט גאנץ סקווער געטאנצט, איא, דאס איז דעם רבינ'ס הקפדה. קודם כל, אז ס'איז דעם רבינ'ס הקפדה פארוואס ס'האט געדוירט א אנדערטהאלבן יאר צוויי יאר שפעטער, זעט אויס אז די מעסעדזש גייט שטאט, ס'איז נאכנישט געווען די פייאס, די פעסט אינטערנעט. און צווייטנס, איך וויל דיר זאגן איין זאך. ס'איז געווען דעם רבינ'ס הקפדה, און ס'איז געווען נאך א זאך, אז ער האט די ערוה זיך נישט געהאלטן ביי זיך, ווען ער האלט די ערוה ביי זיך, הע הע, וואלט נישט געווען דעם רבינ'ס הקפדה, דו פארשטייסט? און איך וויל דיר זאגן, אז מ'האט איינגעזעצט נחמיה וועבערמאן ווייל ער האט נישט געקענט האלטן די ערוה ביי זיך, אפשר איז דאס אויך געווען דעם רבינ'ס הקפדה, ווער ווייסט? איי וואס האט שייכות וועבערמאן האט מיט סקווערער רבי? הע הע, ס'איז די זעלבע, ס'איז משל נמשל כבהמות נדמו, און נאכדעם די רבי האט דאך געגנבעט, דער דיסטריקט אטוירני האט זיך דאך נישט פארלייגט אויפן רבין אויף א לי. איז דאך אמת געווען. סאו בקיצור וועלן מיר זאגן אז דעם רבינ'ס הקפדה איז שטערקער ווי די תורה, מ'קען שוין אלעס מבטל זיין ווייל דעם רבינ'ס הקפדה, עניוועי, יעצט וויל איך געבן די פאנטש ליין. פינף יאר שפעטער האט די רבי געמוזט נוצן דעם דיסטריקט אטוירני דעם געוועזענעם, ער זאל זיין א לויער, די רבי האט אים געמוזט נוצן ביי שפיצער'ס קעיס, מ'האט אים באצאלט, וויאזוי איך האב געהערט פון סקווער קישן זיין מזוזה האט געקאסט. נאר הונדערט טויזענט דאלער אליין דאס קישן די מזוזה. פארוואס? ווייל דער רבי האט אים געמאכט אן הקפדה, הא? ווייל ער האט געהאט א לאנגע ערבה, און דער רבי האט אים גענוצט, און ער האט געמאכט זייער א גוטן דיעל פאר שפיצער, און שוין. פארוואס מ'האט אים נישט גענוצט יעצט נאכאמאל ביי דעם קעיס? ווייל ז'האבן געהאלטן זיי מוזן האבן איינעם מיט גרעסערע קאנעקשאנס. ס'האט גארנישט צו טון מיט וואס ער רעדט זיך קיין, ווייל טויבענפעלד איז געווען נישט גילטיג. און ער דארף האבן א מענטש וואס ער לעבט מיט די חברה, מיטן דזשאדזש. און מיטן דיסטריקט אטוירני מיטן אסיסטענט דיסטריקט אטוירני און דאס גייט א מחיה'ן, מ'גייט אויס וויינינג ענד דיינינג און היינט ברויך ער א טובה מארגן ברויך יענער א טובה און ס'איז פארוויקלט מיט גרויס געלט אויך דאונט טינק דיפרענט עניוועי באט דעיס איז וואט יו העוו טו אנדערסטענד דעם רבינ'ס הקפדות לאמיך דיר עפעס זאגן אסאך מאל איז מיינד באגלינג וויאזוי די נביאים האבן געזאגט מוסר, און מ'האט געלאכט פון זיי אין פנים. ירמי' הנביא האט געשריבן מגילת איכה איין און צוואַנציק יאר פארן חורבן איז ער געגאנגען צום קעניג האט עס אים געגעבן און מ'האט אים אזאלכע מכות געגעבן אז ס'איז געווען א שרעק. סאו באמת איז נישט צו פארשטיין, שטייט דאך אין די תורה די אלע זאכן. קיינער הערט זיי נישט? די תירוץ איז ס'געווען אזא שייגעץ ווי דוביד'ל און די חסידים האבן זיך געסטראשעט דעם רבינ'ס הקפדה, דער רבינ'ס הקפדה, דעם רבינ'ס הקפדה, ס'איז גרעסער פון די תורה, מ'האט מאלעסטעט הונדערטער יונגלעך און מיידלעך אין סקווער און דער רבי האט אן הקפדה? און זיין הקפדה קען שאטן? מ'האט געטון כל דבר אסור דארט, מ'האט פארברענט ראטענבערג און דער רבי האט הקפדה? קאם אן, כ'וויל ענק עפעס זאגן, לעבט נישט אין די אלע מינות תפלות. זעהט אויס אז אמאל ווען די נביאים האבן געזאגט דעם דבר השם האט מען אויך געזאגט דעם קעניגס הקפדה דעם קעניגס הקפדה. ס'איז דא א באשעפער און דער באשעפער איז איין עוד מלבדו. די גמרא ברענגט. איינער פון די תנאים זענען געפארן אויף א שיף און עפעס א כישוף מאכער, א פרוי, האט אים געוואלט ווייס מאכן כישוף צו דערטרענקען צו וואס, דרייט ער זיך אויס און ער לאכט. איין עוד מלבדו כסיל, כ'האב נישט קיין מורא פאר די כישוף, כ'האב נישט קיין מורא פאר די אלע זאכן, ס'דא מיר א באשעפער, איין עוד מלבדו, די אידן זענען אריבער אויף ארץ ישראל מיט יהושע בן נון און ס'איז אראפגעפאלן די חומה, וואס איז געווען די ערשטע זאך וואס זיי האבן געזאגט? איין עוד מלבדו. איז במילא לאמיך דיר זאגן, סטראשענען זאלסטו דיין מאמען אויב דו האסט נאך, און דיין טאכטער טאמער האסטו זי בועל געווען און דו האסט מורא זי וועט ארויסקומען זאלסטו זי סטראשען מיטן רבינ'ס הקפדה, אדער אפשר ביסטו גאר א מלמד און דו האסט געמאכט משכב זכר מיט אפאר יונגלעך זיי זאלסטו סטראשען, אונז זאלסטו ארויסלאזן מיט די שטותים, ביהעיוו יורסעלף, סטרעיטן אוט. און נישט אז איך זאג חלילה זאלסט סטראשען דיינע קינדער אויב דו האסט זי בועל געווען, איך זאג עס סארקעסטיקלי, און נאכדעם טראכט וואסערע הקפדה דער אייבישטער האט. אה אין סקווער דאס איז נישט קיין פראבלעם ווייל חס ושלום די רבי האט דאך באשאפן דעם אייבערשטן, שעים אן יו מיט ענקערע מינות תפלות. יעצט איך וויל דיר זאגן נאך א וויכטיגע נקודה וואס דו דארפסט פארשטיין, דו ביסט ביזי, די רבי מיט זיין הקפדות, ס'איז דא א איד נחמיה וועבערמאן וואס האט באצאלט א ביטערע פרייז, ער זיצט אין תפיסה, כ'הער ער איז האלב דיפרעסט, ער וויל זיך נעמען דאס לעבן, הלוואי ווען ער טוט עס וועט ער מקיים זיין א מצוה ובערת הרע מקרבך, ווייל די צובראכענע וויקטימס וואס ער האט איבערגעלאזט, די האבן אויך נישט קיין מנוחה, זיי זענען אויך אין תפיסה, נאר נישט ארומגענומען מיט געיטס. עניוועי, ווען ער האט אפגעשניטן דעמאלטס פאר קארף די בארד, און דער ליובאביטשער רבי האט געזען דעם קארף אן א בארד, פרעגט ער וואס איז דאס מיט אייך? הער וואס דא טוט זיך, ס'איז א גאנצע מעשה, וואס האסטו געטון? די בארד אראפגענומען? זאגט ער רבי, כ'האב פארגעלערנט תניא, זיי האבן מיך געכאפט און זיי האבן מיר אפגעשניטן די בארד. און מ'האט אים דערציילט, מ'האט אין אלע מקווה'ס געלאכט, ס'איז געווען אזוי פרייליך ווי ס'איז אין סקווער יעצט אז משה מנחם איז באפרייט. און דער קארף האט געפרעגט דעם רעבן וואס ער זאל טון, זאגט ער איר זאלט גארניט טון, ער האט ניט געטשעפעט מיט אייך אינגאנצן, ער האט געטשעפעט מיטן אלטן רעבן ווער ס'האט געמאכט דעם ספר התניא, ער האט געטשעפעט מיטן בעל שם טוב וואס ער האט אראפגעברענגט דעם דרך החסידות, לאזן זיי טון וואס זיי קענען, ווארט און זעט וואס זיי קענען. דאס איז געדרוקט אין די לקוטי שיחות פונעם ליבאוויטשער רבין תשמ"א פרשת פנחס, כ'האב עס שוין אפילו נאכגעזאגט דא אויך, און אינטערעסאנט כ'האב עס יעצט נאכאמאל נאכגעקוקט, און ער זאגט ס'עט קומען א צייט ווען ער'ט ניט וועלן מודה זיין אז ער איז א מנוול, ער רעדט ממש אפן רוח הקודש, איך זאג אייך דעם אמת, כ'טראכט אסאך מאל אויף דעם איד האמער אונז צוזאמגערעדט כל דבר אסור, מ'האמער צוזאמגערעדט ער איז א קאלידזש סטודענט, מ'האמער צוזאמגערעדט אז ער האט אין פאריז אנגעמאכט שרצים, די סאטמארע דרך, ער האט אין פאריז געמאכט שרצים און איך האב אין. אוקריינע געמאכט וואס? כ'הער אז פייוויש מענדלאוויטש איז דעפרעסט, ער זיצט א גאנצן טאג און ער וויינט, ס'איז דא אסאך וואס צו וויינען, די מאמע פון אלעקס האט דאך געבעטן, איר זון האט חתונה געהאט מיט א גויטע, זיי האבן זיך געגט, כ'וויל מיין זון זאל פארן אויף ארץ ישראל כאפן נעמען א אידישע טאכטער, איך בין א אידיטשקע, פייוויש זאגט ניין ניין, ער האט חתונה געהאט מיט נאכאמאל א מיט א צווייטע גויטע און ער האט שערעצלעך פון איר. פייוויש, איטס ווערי גוד דעט יו אר דעפרעסט. זאלסט נאך באצאלן א פרייז פאר דעם. עניוועי, איז די ליבאוויטשער רב האט עס אלעס געזעהן בנבואה, ער האט עס גראד געזאגט. און דאס האט ער נישט געזאגט ווען מען האט איינגעזעצט נחמיה, ווייל ער לעבט דאך שוין נישט אסאך יאהרן. דאס קענסט קוקן ס'איז אין תשמ"א. נאכדעם ווען נחמיה האט אנגעהויבן צו האבן זיינע צרות, האט ער געשיקט א שליח צו קארף ער וויל אים קומען איבערבעטן. זאגט קארף, די רבי האט מיר געזאגט איר האט מיר גארניט געטאן, איר האט געטאן פארן בעל התניא, און איר האט געטשעפעט מיטן הייליגן בעל שם טוב, איז גייט און בעט זיי איבער, וואס האט איר מיט מיר, איך האב מיט אייך גארניט. לענינינו זאלט איר וויסן, דער רבי דער דוד'ל שייגעץ האט געטשעפעט מיט זיין טאטן, און ער האט געטשעפעט מיט רבי יעקב יוסף זכר צדיק לברכה, ער האט געטשעפעט מיט סקווירא, און ער האט געטשעפעט מיט טשערנאבל, און מיטן בעל שם טוב, אויפצוברענגען א שטאט וואס מען קען אויף איר רואיג זאגן ס'איז אן עיר הנידחת, וואס אין די הלכה, ווען דאס וואלט געווען בזמן שבית המקדש היה קיים מיט סנהדרין וואלט מען געדארפט די גאנצע שטאט אומברענגען, און אלעס פארקויפט נאך תורה, העהע פארקויפט נאך, ס'איז נישט אזוי ווי יצאו אנשים בני בליעל וואס זיי לייקענען חלילה אין אייבערשטן, ער זאגט נאך ניין איך בין דער בעל שם, איך בין דער טשערנאבלער, איך בין דער סקווערער, און איך בין דוד'ל אליינס, און דאס איז וואס סקווער איז אלל אבאוט, יעצט. איך האלט אז די אלע גרויסע צדיקים, דער בעל שם טוב, דער טשערנאבלער, מיטן סקווערער, רבי איציקל סקווערער, און אפילו רבי יעקב יוסף זכר צדיק לברכה, די אלע עלן מיר מוזן מכיר טובה זיין און זאגן שקויעך האט דאס נישט געלאזט די שטאט זאל זינקען. ווייל צו טויבנפעלד איז יא געגאנגען זיצן צו נישט, למעשה איז דא מער צניעות ווי ס'איז געווען ביז יעצט. זיכער! מען האט ארויסגעווארפן אלע מלמדים שקצים? זיכער! הערשי ברייער'ן האט מען ארויסגעווארפן? זיכער! אפילו מען שיקט אים נאך א גאווערמענט טשעק, ער הייסט נאך ער איז אויף די באורד, אבער ער איז נישט דא, ער קען דא נישט באדערן קינדער, און דארטן קוקט מען אים נאך אין ארץ ישראל, און דארט האט מען נישט קיין מורא פאר אים, מ'עט אים כאפן עט מען אים איינזעצן, און יעדער זאגט אז ס'איז דא מער ארדענונג, דער מנהל האט געוויזן פאר א מנהל פון ארץ ישראל אז ער האט צוויי און דרײַסיק ווידיאוס און ער זעהט יעדן פלאץ פונעם בנין, כאפט זיך איינער ארויס פונעם סיסטעם? הער אויס, מען קען זיך ארויסכאפן, ס'איז אמאל אויך נישט בעסער געווען, מען האט געקענט צאמשטעלן צוויי עדות אויף שמעון בן שטח'ס זון, און מען האט אים ארויסגעפירט להריגה, כאטש אלוקים נצב בעדת קל, און ס'איז דא א געוואלדיגע סייעתא דשמיא, בפרט נאך פאר די סנהדרין, פון דעסטוועגן דאך, די תורה איז סתרי תורה, ס'איז באהאלטענע זאכן, און. אז דער אייבישטער האט אזוי גוזר געווען, מוז אזוי זיין, אזוי זאגט דער רמבן, ביי הרגו אין נהרגין ביי עדים זוממים זאגט מען טאמער האט ער געוואלט עפעס יענעם וויי טוהן טוט מען אים וואס ער האט געוואלט טוהן פאר יענעם, טאמער איז אבער שוין הרגו זאגט די משנה אין נהרגים, דאס טייטש אז ס'איז געקומען עדות און מען האט מזים געווען די עדות, הרג'ט מען זיי שוין נישט, זאגט דער הייליגער רמבן אין חומש ווייל אלקים נצב בעדת קל, דער אייבישטער שטייט דארט און ער וואטשט, ער האט זיך זיינע וועגן וויאזוי ער מאכט זיינע געוואלדיגע בירורים, די תורה איז די בירורים פון די גאנצע וועלט. יעצט האסטו א פראבלעם וואס דער סקווערער האט אויף מיר געזאגט? ס'איז עפרא לפומיה וואס ער האט געזאגט, עט אריינגיין צו אים און צו זיין משפחה ווייל ער שעלט א איד פאר גארנישט און ס'אינטערעסירט מיך נישט וואס ער האט געזאגט. זיין טאטע מיט זיינע זיידעס מיט די עלטער זיידעס עלן מיר מכיר טובה זיין. שוין, און איך האף אז דו הייבסט שוין אן צו פארשטיין עפעס. קוק דיך אליין אום. קוק דארט איז דא מענטשן וואס איך בין געווען ידידים אין סקווער, מסירות נפש מענטשן, האבן קינדער אייניקלעך גוים גמורים, און די אלע רעדן צו מיר, זיי זאגן מיר ווייל מ'האט זיי מאלעסטעט, איך וויל נישט זאגן יעצט קיין נעמען, ס'איז דא איינער וואס כ'בין געווען א ידיד מיט אים שוין דרייסיג יאר, ער פון די חשוב'סטע פון סקווער, וואס מ'האט געברויכט האט ער געטון, האט מען געברויכט דרייוון א באס האט ער געדרייווט, האט מען געברויכט ער זאל מאכן די מקווה האט ער, אלעס האט ער געטון, כ'האב גערעדט מיט זיינס אן אייניקל איז א גוי גמור.

ס'איז נאָר אַזױ געשען מן השמים, אַז מײַן טאַטע האָט נישט געװוּסט, זײַן טאַטע האָט געהײסן מנחם נחום, האָט ער מיר אַ נאָמען געגעבן נאָר נחום אַלײן, װײַל אין שטוב האָט מען אים גערופֿן נחום. מיט יאָרן, יאָרן, יאָרן שפּעטער איז מען געװאױר געװאָרן, אַז ער, איך הײס נאָך דעם נחום, װאָס מײַן טאַטנס טאַטע, װאָס ער האָט געהײסן נאָך דעם מנחם נחום, האָט מען געטראָפֿן זײַן קבֿר אין הר-הזיתים. און דעמאָלט האָט מײַן טאַטע געזאָגט, יאָ, עטס זענטס גערעכט, כ'האָב נישט געװוּסט, מײַן פֿעטער האָט גראַדע יאָ געטענהט, ער האָט געהײסן מנחם, נחום. און מיינע צוויי מומעס האבן אויך אזוי געטון, און מיין טאטע איז געווען דער בחור האט מען אים געטראסט, סאו העי וועיט א מינוט, הההההה, ס'איז יש דברים בגו, איך הייס נאכן הייליגן טשערנאבלער נאר נישט אינגאנצן. יעצט דו זאגסט אז איך זאל וואטשן פארן רעבנס פייער, איך זאג דיר דעם אמת פאר דעם האב איך טאקע מורא פארן רעבנס פייער, איך האב געזען אז ער האט געשיקט מען זאל אנצינדן א גאנצע משפחה ראטענבערג זאלן געהארגעט ווערן. איך וויל דיר זאגן, איך האב נישט נאר פאר זיין פייער מורא, איך האב מורא פאר דעם נעבוזעראדן אהרן טייטלבוים'ס פייער אויך. ער האט געשיקט אז מ'זאל אנצינדן דעם רעבעצינ'ס ילד שעשועים מ'האט ארויסגעווארפן קינדער, זיי האבן געקענט אלע געהארגעט ווערן, מאמעס זענען געווארן נערוון קראנק פון דעם, פארוואס? ווייל אהרן האט געהאט א פראבלעם מיט די מומע זיינע, ווי ער האט זי גערופן די מכשפה. אנבעליוועבל! איך וויל דיר זאגן, ע ה דער אייבערשטער האט יענעם אראפגענומען זייער שנעל נאך די מעשה, ער האט נישט לאנג מאריך ימים געווען, ער איז געווען זייער א געטרייער ארבייטער פאר סאטמאר, ער האט געטון טובות פאר יעדן, ער איז געווען אן איש אמרו מאום צו טון טובות, אבער דער אייבערשטער האט אים אראפגענומען, די שייגעץ, די דר'ערטליגער, סאו איך האב נישט סתם מורא פארן סקווערע פייער, פאר אהרן'ס פייער האב איך אויך מורא, וואס טו איך אז דער משוגענער שיקט אפאר פון זיינע חברה זאלן אנצינדן מיך חלילה, אוי איך האב טאקע מורא פאר דעם.

און א מערדער, און א מענטש אן מידות, און א געלט פרעסער, און א געלט גנב. די גאנצע עשרת הדיברות איז די רעבע. אלעס ווי ס'שטייט לוי האט ער עס געטוהן, און דארט ווי ס'שטייט אנכי השם אלקיך איז ער דאך אנכי השם אלקיך. ער קומט אמאל אהיים אין שטוב זאגט אים די רעבעצן. יוי, רבונו של עולם האב איך א קאפ ווייטאג, זאגט זי, זאגט ער די רבי, אינדערהיים קענסטו מיך רופן ביים נאמען, דארפסט מיך נישט רופן רבונו של עולם אזוי ווי מען רופט מיך אין בעסמעדריש, לאז אפ, פאר זיין פייער זאל איך מורא האבן? פאר איין שלעגער פון סקווער האב איך מער מורא ווי פאר אלע, און עטס זענטס מיך געקומען סטראשען דעמאלטס אין פרידוואלד, עטס זענטס געקומען סטראשען, ס'איז דא געפיילט פעיפערס, דער בעלעבאס פון פרידוואלד איז נעווער גאנע סי די ענד אוו דיס פארוואס ער האט אריינגעלאזט די רוצחים, מ'האט אים געבעטן. ס'איז דא איינער, אן איינגעשטעלטער האט אים געזאגט יו דאונט ניד דיס רוצחים, און איך האב אים אויך געזאגט אזוי, ווער האט דען געברויכט האבן? מיר זאגן קץ משיחי? איז געווען דארטן עפעס א משוגענער א סקווער, איך וויל נישט זאגן זיין נאמען ווייל ער איז געווען דארטן א דייעבעטיק און ער האט געהאט אויך קידני פראבלעמס, ער איז געווען אויף דייאליסיס, סאו איך וויל נישט ארויסגעבן יענעמ'ס מעדיקל היסטערי, א סקווערע בהמה, איך זאג קדיש זאגט ער איך זאל זאגן קץ, ווער ביסטו זאלסט מיר זאגן דאס עפעס א סקווערע מנין, ווער האט דען גערופן דא? דאנט ווארי. פרידוואלד, היל נעווער פארגעט די פעקט אז ער האט די רוצחים אריינגעלאזט קומען יעדעס מאל סטראשען, ס'קומען אינגעלייט און בחורים זיי האבן געזאגט יא כ'האב הנאה פון אייך, ווען נישט איר וואלט איך נישט געשיקט מיינע קינדער אין חדר האט מיר איינער געזאגט, ווייל איך ווייס וואס די מלמדים האבן מיט מיר געטון, וואס בוקסבוים מיט שמוקסבוים, סאו יו דיד א גוד דזשאב, אבער אן די אדער הענד ווען קומען אזעלכע רוצחים ווי איר, מיט איינער זאגט מיר מ'דארף פארברענען גאנץ פרידוואלד אבי דיין טאטע זאל שטארבן.

כ'וואלט זאגן פאר דעם בחור, כ'האב הנאה אבי דו האסט הנאה, דו הייבסט אן צו זעהן וואס די ראשי ישיבות זאגן דיר ליגנט און וואס די משגיחים און די הנהלה זאגט ליגנט ווייל זיי ווילן אז עטס זאלט זיין פרי מיט פאר אלל, כ'האב הנאה אז עטס הייבטס אן צו פארשטיין און מ'לאזט זיך נישט מער, און כ'דאנק דיר זייער פארן חיזוק וואס דו געסט. שקויעך. ס'איז געווארן ברוך השם א רייכטום אין שיעורים, שיעורי תורה, ס'איז דא למשל די ארגון שיעורי תורה, כ'האב ענק שוין געזאגט זיי לייגן ארויף אזאלעכע רעדן עס איז ממש ס'א גרויל און אן עקל וויאזוי זיי מעגן זאגן תורה פאר כלל ישראל, מיט זיבן אכט יאר צוריק ווען דער איד און דער בלאט האבן געדזשוינט דעם זעלבן ארטיקל פון וועם מעג מען הערן תורה, דער הייזעריגער מיילעך שטערן פון מאנרא, האט עס געשריבן, האט ער געשריבן, נישט פון נחום ראזנבערג, נאר פון וועם יא? פון יצחק שטערן, פון אים מעג מען יא הערן, עניוועי, האב איך שוין געזאגט פאריגע וואך וועם זיי האבן ארויפגעלייגט, יעצט האבן זיי ארויפגעלייגט נאך מענטשן, זעה איך, יעקב טובי' ווייזער, ער איז א חזיר א מניוול, און די בחורים האבן פארציילט אויף אים און ער האט מודה געווען, און מ'האט אים ארויסגעווארפן, און היינט איז ער געווארן א גאנצער מגיד שיעור ביי ארגון שיעורי תורה, איך מיין זיי קענען צונעמען ברוך מרדכי'ן אויכעט, ער זאל רעדן, ברוך מרדכי וועט ענק פארציילן אז ס'איז נישט כדאי צו גיין אין תפיסה. ס'איז נישט כדאי, ניין, און די חברה הרג'ענען און זיי שלאגן, און בפרט נאך א איד מיט א לאנגע בארד. נאכדעם איז דא ר' משה טובי' ליעף, ער איז לייפליין, איר הערט? ער איז רב פון אגודת ישראל אין בית בנימין, דאס איז אגודה די וואס האבן געזאגט מען זאל וואוטן פאר די דזשענדער לאו, און אלע תאוות און אלע זנות, ער וועט אונז לערנען וועגן חשיבות ישראל בעקבות דמשיחא. ווענדט זיך נאר ווער דער ישראל איז. און יעקב טובי' ווייזער לערנט אונז מתי מתי תמלוך בציון השיבנו השם אליך ונשובה ווי לאנג קען מען נאך ווארטן און ווייסט ווי לאנג דו חזיר דו ווי לאנג דו'סט נישט אויפהערן צו טאטשן בחורים יעקב טובי' ווייזער נאכדעם איז דא חיזוק בזמן ההסתר. פאריגע וואך האט עס ר' משה רוזין געזאגט, לייזער וואלף האגער, יעצט זאגט עס ר' יצחק לאזער מאשקאוויטש, דער שייגעץ דער מניוול, דער עוכר ישראל האט אפגעקאלט מיין ווייב, זי האט געהאט א שידוכים האטליין, יעדע וואך איז געווען א שידוך, האט ער זי געסטראשעט אז זי'ט נישט ארויסגיין פון גיהנם, און זי האט זיך דערשראקן, און א וואך צו צוויי נאכדעם האט זיין ווייב אפגע'פגר'ט, און ער האט געחתונה געהאט מיט עזריאל טויבער'ס טאכטער וואס ער זיצט ביים ים אין ארץ ישראל דארטן ביים מאראוואן האטעל א גאנצע צייט, דאס איז היינט דער גרויסער ארגון שיעורי תורה. אבי איינער מאכט געלט דערויף. און נאכדעם איז דא נחמו נחמו איך להתחזק מתוך הנסיונות. ווי נעמט מען די כוחות? דאס איז פון רב שמואל דישון מזבח הפנימי. ער איז מנהל מוסדות יד ישראל סטאלין קארלין. ס'איז אמאל געווען א ראש ישיבה. פארוואס ער איז שוין נישט דארט ווייס איך נישט. און וואו וועט מען עס זאגן אין בית המדרש הגדול קהילת יעקב פאפא? זעהט אז ס'זאל זיין לעכטיג מ'זאל נישט אויסלעשן די לייט ווען מ'זאגט תורה. ווייל אויב מ'וועט אויסלעשן די לייט וועט זיין א פראבלעם. יעצט שטייט יום ג' און ד' בסחנה וועט נישט זיין קיין שיעורים ווייל ס'איז די יארצייט פון ויחי יוסף פון פאפא, סא וועגן דעם דארף מען שוין נישט לערנען, באט מאכט שור ווען מ'פארט ארויס אויף פאפא אין שטעטל מ'זאל קיינעם נישט מכשיל זיין דארט, אזוי ווי פאראיאר צו פאר צוויי יאר ס'האט אויסגעברענט די לייט ביי שלש סעודות און די חזירים זענען ארומגעלאפן מכשיל זיין בחורים. א גוטן און א פרייליכן שבת.